א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. כ'וועל איינטיילן דעם שיעור די וואך אויף צוויי חלקים. איינס איז דער פיר מראה קעגן די פעדאפיילס, וואס וועט זיין אויף קעסטל איינס, און נאכמער זיין די וועבסייט אויף זיך צוצוגרייטן אויף ראש השנה אויף קעסטל צוויי. הארץ מיט א צדיק פשוטה באטרעפט שבת. מ'דארף אריינקומען אין שבת, אריינברענגען דעם שבת אין זיך. אמאל האט מען דאס נישט פארשטאנען, היינט קען מען זייער אסאך זאכן פארשטיין, און ס'איז ממש ס'איז הפלא ופלא ווי די חזל האבן געהאט.

היינט קען מען דאס אלעס פארשטיין זייער גוט, פאר מען האט אויסגעטראפן קיין טעלעפאון האט דער אייבישטער אראפגעשיקט דעם חפץ חיים ער זאל אונז לערנען הלכות לשון הרע ווייל מען קען אמאל אין א קליין שטעטל האסט געקענט רעדן אויף צען מענטשן לשון הרע איז געווארן דער טעלעפאון איז עס א ווארלד ווייד טינג די זעלבע אויך עס האט זיך געעפנט די אלע קלאוזד סירקוט טעלעוויזשענס דאס ווייזט אז דער אייבישטער איז משגיח איבעראל און דאס איז א מוסר השכל אז אונז זאל מיר זען אז נישט נאר דער אייבישטער זעהט אלעס, א גוי אין א פאליס סטעישאן קען זעהן אלעס וואס טוט זיך אויף די גאס, סאו אז א מענטש וועט פרעגן פון וואנעט ווייס איך אז דער אייבישטער זעהט און ער הערט אלעס, זאגט מען אים חכם קוק דער טעלעפאן טראגט אריבער דעם קול אין די גאנצע וועלט, און די סירקוט טעלעוויזשאנס ווייזן אלעס. יעצט ס'קומט צום יום הדין הייבט מען אן זיך צו זארגן, הע. פון וואנעט ווייס איך אז דער אייבישטער געדענקט אלעס וואס איך האב געטון און וואס איך האב גערעדט און וואס איך האב געזאגט איז ארויפגעקומען א טעיפ רעקארדער מען שפילט דיר א טעיפ מען ווייזט דיר אלעס קומסט ארויף אויף יענער וועלט בעיסיקלי וואס ווייזט מען דיר מען ווייזט דיר א מאווי פראדזשעקטער פון דיין גאנץ לעבן וויאזוי דו האסט דיך אויפגעפירט און דו קענסט עס נישט לייקענען דו זאגסט אויף יעדע זאך יא עס איז אמת די אלע זאכן האט דער אייבישטער באשאפן אין די בריאה כדי אז אונז זאל מען זיך אריינבאקן אין הארץ אמונה אז ס'איז דא שכר ועונש און דער אייבערשטער באצאלט פאר יעדן שלעכטן דיבור, און דער אייבערשטער באצאלט פאר יעדע שלעכטע מחשבה, און פאר רעדן לשון הרע, און פאר באגראבן מענטשן, און די אלע זאכן זענען א מופת חוטך, יעצט איז דא נאך א זאך, דער אינטערנעט, ס'ווייזט דיר די גאנצע וועלט אויף איין מאל, בהעלם אחת, בסקירה אחת, די זעלבע אויך זאלסטו וויסן, אלעס איז אנגעצייכנט, און אלעס גייט מען דיר פארשפילן, און ס'איז א שרעק. וואס ס'קומט צום יום הדין. יעצט, דער אייבערשטער האט געמאכט נאך א זאך, אין די לעצטע צייטן האט מען געטראפן, ס'שטייט אין זוהר הקדוש, אז טאמער משיח העט נישט קומען ביז שנת ת"ר, העט אריינגיין די חכמה, א געוואלדיגע חכמה אין די וועלט, עלן די אידן זוכה זיין, עלן זיך עפענען די חכמת התורה, און טאמער חלילה נישט, נעמען עס די גוים, און דעמאלטס האט מען אנגעהויבן די אלע ענטפינדונגען, די מורא'דיגע ענטפינדונגען, אין שנת ת"ר. אין זעקס הונדערטער יאר, יעצט זענען מיר זיבן הונדערט און פֿינף און זיבעציק יאר, בקיצור די לעצטע הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר איז די אויפקלערונג פון סייענס און פון אלעם מורא'דיג, אטאם באמבעס אלעס, יעצט איז דא נאך איין זאך און דאס דארף מען אויכעט זיך אפלערנען א מוסר השכל, ס'קומט א טאג ווי א יום הדין און מ'גייט דעם אייבערשטן ממליך זיין. דער אייבערשטער איז א קעניג עניוועי צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט צו דו ביסט אים ממליך צו נישט ער איז דער קעניג פון דער וועלט סאו דו לעבסט אויכעט שוין אויף די וועלט סאו וואס גייסטו יעצט אויפנעמען א נייעם קעניג וואס איז געשעהן פאר א יאר און פאר פינף יאר און פאר צען יאר איז דאך דער זעלבער קעניג וואס טוסטו יעצט אנדערש ווי ס'איז געשעהן פאר א יאר. און צו וואס דארף מען דאס יעדעס יאר נאכאמאל אויפנעמען? קוק א פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס נעמט מען אויף איינמאל אין פֿיר יאר, וואס דארף מען אויפנעמען דעם אייבערשטן יעדעס יאר נאכאמאל? וואס טוט מען מיט דעם? נאר דאס הייסט התחדשות, מען לייגט צו וואס איז נישט געווען ביז יעצט, און פון דעם וויל איך רעדן, דאס איז דער ענין פון ראש השנה. יעצט, די וועלט שטייט, דער אייבערשטער איז עניוועי קעניג, און דו לעבסט שוין אסאך יארן, וואס געשעהט דא? התחדשות. יעצט, צו דאס צו גוט צו פארשטיין, איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט א ריטשארדזשעבל בעטערי. אמאל א בעטערי איז אויסגעגאנגען האט מען עס געווארפן אין גארבעדזש, איט וואזענט ווארט עניטינג. היינט, הע, ריטשארדזש, יעדער האט היינט א סעלפאון, יא? א כשר'ע צו נישט כשר'ע נישט קיין חילוק, מ'איז עס ביינאכט ריטשארדזשן און אינדערפרי שטייט עס אויף ניי. די זעלבע איז דער מענטש, ער לייגט זיך ביינאכט שלאפן געהארגעט. אינדערפרי שטייט ער אויף ניי. דאס הייסט התחדשות. נישט ס'איז א נייער מענטש, דו ביסט דער זעלבער מענטש. וויאזוי דו האסט דיך געלייגט שלאפן אזוי שטייסטו אויף. נאר ס'איז אלעס באנייעט געווארן. דאס איז דער ענין פון התחדשות פון ראש השנה. יעצט, דער אייבישטער האט געמאכט אז יעדן ראש השנה זאל צוריקגיין דער עולם, נפש און שנה צו דעם זעלבן פלאץ וואו ס'איז געווען ביי די בריאת העולם. דער עולם גייט צוריק, די וועלט גייט צוריק אויף די זעלבע יחידים על פי רוחניות. און אפי' גשמיות הייבט זיך עס אן אויפן זעלבן פלאץ ווי דער אייבישטער האט אויפגעהאנגען די זון דעם ערשטן טאג ווען ער האט באשאפן די וועלט, און ראש השנה איז דער זעקסטער טאג ווייל דעמאלטס האט מען באשאפן אדם הראשון, איז די וועלט ווערט נתחדש נאכאמאל אויפן זעלבן סייקל, און די מענטש ווערט נאכאמאל נתחדש יעדן ראש השנה, ער נעמט זיך אונטער נייע זאכן און ער הייבט אן נייע זאכן אין עבודת השם. און אין אלע זיינע ענינים, און דאס איז דער עולם מיט נפש און שנה, דער אייבערשטער איז מחדש בטובו נאכאמאל דעם עולם אויפן זעלבן וועג, און דיין נפש ווערט נתחדש, און די שנה דער יאר גייט צוריק נאכאמאל די זעלבע, איז דער עולם הייסט די רוחניות'דיגע בחינות, און די שנה איז די גשמיות'דיגע בחינות, יעצט, ס'ווערט נאר א התחדשות, ס'איז די זעלבע זאך ס'ווערט א התחדשות, אזוי ווי דער טעלעפאן, האסט אים איינגעפלאגט, די בעטערי האט אנגעהויבן נאכאמאל צו ארבעטן, קען ארבעטן נאך א טאג. דו ביסט זיך אויסגעשלאפן, הייבט זיך אן נאכאמאל א התחדשות, און דו קענסט ווייטער טון גשמיות'דיגע זאכן און רוחניות'דיגע זאכן. דאס איז דער ענין פון ראש השנה. ראש השנה איז א ענין פון התחדשות, מען באנייט דעם זעלבן אלטן גוף נאך. לאמיר נעמען למשל דעם סאטמארער רבינ'ס הויז דא אויף פֿינף הונדערט בעדפארד עוועניו. ס'וואלט ווען גרינגער געווען ווען מ'נעמט דאס גאנצע הויז, מ'ווארפט עס אראפ און מ'בויעט א ניי הויז. דער עולם האט אדער נישט געוואלט דאס, ווייל מ'האט געוואלט דווקא זיין אינעם הויז וואו דער הייליגער רבי האט געלערנט און געדאוונט און אויפגענומען קוויטלעך און אויפגענומען אידן און געגעבן ברכות, דווקא דאס האט מען געוואלט. דאס הייסט אן אנטיק וואס מ'טוט עס נאכאמאל ריפורבישן. ס'איז געווען אזוי צעבראכן דאס הויז אז מ'האט שוין נישט געקענט ארויפגיין די סטעפס אויבן ארויף, מ'איז אראפגעפאלן. איז מען געגאנגען מ'האט עס איבערגעבויעט. יעצט אז דו קוקסט עס יעצט אן, ס'איז די זעלבע אלטע הויז, די זעלבע שטיינער אלעס, נאר ס'איז בבחינת התחדשות, דאס הויז איז נישט ווערד געווען גארנישט, ס'איז געווען א צעפאלן הויז, מ'האט אריין געלייגט פופציג אדער הונדערט טויזענט דאלער, מ'האט עס מתחדש געווען, היינט איז עס ווערד א האלב מיליאן, א דריי פערטל מיליאן, מ'קען וואוינען אין אלע שטאקן. התחדשות איז אסאך בעסער ווי צו בויען ניי, ווייל דו האסט דעם אנטיק, דאס אלטקייט וואס אונזער הייליגער רבי האט דארט געוואוינט, אדער מענטשן וואס האבן ליב אנטיק זעען דעם אנטיק, און נאכדעם האסטו דאס הויז פונקט אזוי שטארק ווי א היינטיג הויז. די איידיע פון ראש השנה איז נישט א מענטש זאל זיך דערהארגענען און דערמארדען און ער זאל זיך ווערן דיפרעסט, ניין, איך בין דער זעלבער גארנישט נאר איך גיי מאכן יעצט א התחדשות, איך גיי ריפערבישן און איבערארבעטן מיין גוף, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל, דאס איז דער ענין פון התחדשות, רבי נחמן האט געזאגט חידוש כמוני לא היה, וואס איז געווען רבי נחמנ'ס שטארקייט, איך קוק אין אלע זיינע ספרים ער האט געהאט איין שטארקייט, איך בין געפאלן, מ'האט מיך צוקלאפט, צוזעצט, צושלאגן, איך הייב מיך אויף נאכאמאל, איך טריי נאכאמאל, איך ווער נישט מיד, און זיין כח, ער איז געווען אן אייניקל פון הייליגן דוד המלך, און דאס איז געווען דוד המלך'ס כח, ער ברענגט עס צענדליגע מאל אין זיין ספר, זעט איז דער אייגענער זון אבשלום איז אים נאכגעלאפן, ער איז געלאפן און געטון, ער איז אלץ געווען פארנומען מיט די שונאים מיט אלעם, אבער ער איז קיינמאל נישט געפאלן ביי זיך, דוד המלך איז געווען דער ערשטער וואס האט אויסגעראטעט די שבעה אומות, ס'איז געווען א מצוה ווען מען קומט אריין אויף ארץ ישראל מען זאל שטעלן א קעניג מען זאל אויסראטן די שבעה אומות, און ער איז געווען ווער עס האט עס געטון, ער איז געווען דער אנפאנגער און ער האט געטון, ער. דער רוב פון זיי האט ער אומגעברענגט, און ס'איז שוין נישט געבליבן אזא שווערע ארבעט, אבער איז אלץ געווען, רבונו של עולם דו ביסט, דו האסט מיך געהאלטן פון ווען איך בין געבוירן, דו ביסט אלעס און אן דיר בין איך נישט, און אלעס ביסטו און איך טו גארנישט, און דאס איז בבחינת התחדשות, מארגן הייב איך אן ניי נאכאמאל, און דאס וויל איך רעדן דעם פאר ראש השנה פון בבחינת התחדשות, רבותי מ'מוז זיך ריפורבישן באנייען, און ווען דו באנייעסט דיך וועסט אויסזען ווי אן אנטיק אזוי ווי דעם סאטמאר רבינ'ס הויז ס'איז אסאך שענער היינט ווי ס'איז געווען פאר מ'האט עס ריפורבישט און ס'איז שטערקער ווי פאר ווי ס'איז געווען פאר מ'האט עס ריפורבישט און ס'האט א פנים פונעם אלטן דור און ס'איז דארט וואו אונזער הייליגער רבי איז געווען ער האט געדינט דעם אייבערשטן און די זעלבע ביסטו אויכעט דו ביסט א גוף וואס דער אייבערשטער האט דיך באשאפן און דער אייבערשטער האט דיך באשאפן בקדושה וטהרה, דיינע עלטערן האבן געטון וואס מען דארף, זיי האבן אפגעהיטן הלכות נדה, זיי האבן אפגעהיטן הלכות טהרה און הלכות צניעות, און דאס וואס דו ביסט אביסל פארקראכן, דאס איז ווייל דער אייבערשטער וויל זאלסט ובקשתם משם את השם אלוקיך, זאלסט פון דארט זוכן דעם אייבערשטן, זאלסט צוריקקומען. יעצט, ראש השנה איז איין יאר, אבער ס'איז צו לאנג דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿופֿציק טעג, צו דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג, ס'איז טו לאנג, האט דער אייבישטער אונז געמאכט א התחדשות יעדן ראש חודש, ראש חודש איז פונקט ווי ראש השנה, מ'זאל ריבוסטן און ריטשארדזשען די בעטערי און נאכאמאל זיך דערמאנען ווי אזוי מ'האט אויסגעזעהן ראש השנה און וואס מ'האט זיך אונטערגענומען ראש השנה, און לויט די צירופים פון יעדן חודש נעמט מען זיך אונטער אנדערע זאכן, וואס כ'וועל רעדן פון דעם, און נאכדעם איז דא

די וועלט, איז במילא אז אונז האמער א גרויסן ראש השנה און פון דעם גייט ארויס די טשארדזש וואס עלף חדשים א יאר און אויך צוויי און פופציג שבתים. איז קען זיך א מענטש ווי מען זאגט אונטערנעמען אז ער גייט זיך מחדש זיין זיין גאנצן גוף מיט אלעם און ער גייט אנהייבן א נייע וועלט און ער'ט קריגן אלס א בוסט פונעם שבת און פון ראש חודש אזוי וועט ער קענען דורך שווימען צוביסלעך און פון דעם וויל איך רעדן די וואך דעם שיעור מען זאל וויסן וויאזוי מען גרייט זיך צו צום הייליגן ראש השנה למעשה איך וויל איך אבער רעדן וועגן פעדאפיילס אויכעט, ווייל איך וויל אז דר'עולם זאל אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, ס'קומט יעצט ראש השנה, ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל נעמען קער, ס'איז נישט דא קיין חדרים, דער טאטע מוז נעמען קער, איי דאנט קעיר צו דו האסט געדאוונט צו דו האסט געהערט שופר, און ס'אינטערעסירט מיך נישט, אויב ס'איז נישט דא ווער ס'זאל וואטשן דיין קינד זאלסטו נישט גיין דאווענען, קענסט גיין דאווענען, דיין ווייב מוז נישט זען אז דו גייסט נישט דאווענען, דו זאלסט דיך שפילן מיט דיין קינד אין די בעק יארד. נעווער מיינד דעם שופר און נעווער מיינד דעם ס'דאווענען, יו העוו אן אבליגעישאן, דיינע ביכורים, די פיינע הייליגע קינדער וואס מען רעדט די וואך פון זיי אין די סדרה ביכורים, די ביכורים מוזטו וואטשן, און איך וועל יעצט רעדן אביסל וועגן ביכורים, און איך וועל רעדן נאכדעם וועגן דעם ענין פון התחדשות. יעצט עס שטייט אין חומש, והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, עס שטייט ולקחת מראשית פרי אדמה, מראשית פרי אדמה דאס זענען דיינע קינדערלעך, דער אייבערשטער גיבט יעדעס קינד עקסטער א ראשית, יעדעס קינד קומט מיט מיט א גאנצע היסטערי וויאזוי עס איז געבוירן געווארן און וויאזוי מען האט עס אויפגעברענגט, יעצט דארף מען ברענגען ביכורים פארן בית המקדש. יעצט פארוואס שטייט נאנט פרשת ביכורים און פאריגע וואך לאזט זיך אויס תמחה זכר עמלק מתחת השמים, ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'לאזט מיך הערן אז די עיקר ברענגען פון ביכורים איז מען זאל לויבן דעם אייבערשטן אויף אלעם גוטס וואס ער האט אונז געטון אז ער האט אונז געגעבן ארץ ישראל און ער האט אונז געגעבן אזאלעכע פיינע פירות יעצט ס'ווערט געברענגט ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים פארוואס שטייט אין די ספרים ווייל די אידן זענען געווען כפוי טובה. זיי האבן זיך מתרעם געווען, כ'האב נישט קיין וואסער. זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף משה רבינו, און למה זה העליתנו ממצרים להמית אותנו ואת בנינו בצמא, האבן זיי געזאגט, ווער האט אונז געברויכט די גאנצע גליקן פון יציאת מצרים? אזוי איז געקומען ויבוא עמלק איז גראד געקומען, פארוואס? ווייל עמלק איז געווען א כפוי טובה אויכעט, פארוואס? ווייל דער אייבישטער האט גוזר געווען די גזירה אויף די זרע של אברהם אבינו בברית בין הבתרים. יעצט איז געגאנגען עשיו, און ער איז אוועק געגאנגען, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, וילך אל ארץ, ער איז אוועק געגאנגען מפני יעקב אחיו, פארוואס? ווייל ער האט נישט געוואלט ער זאל זיין א שותף און באצאלן דעם שטר חוב, ער האט געקענט באשטיין אז יעקב אבינו זאלן עס אליינס טראגן דעם שטר חוב, דאס האט דער אייבערשטער געזאגט, יבוא עמלק, גייט קומען עמלק וואס ער איז א כפוי טובה, ויפרע מישראל שהם כפויי טובה, אזוי זאגט די גמרא. קומט אויס אז עמלק איז געקומען ווייל מ'האט כופר געווען בטובו של הקדוש ברוך הוא, במילא כדי דאס מתקן צו זיין האט מען געשטעלט די מחיית עמלק אין פרשת כי תצא, און כי תבוא הייבט זיך אן אז מ'ברענגט די פירות און מ'דאנקט דעם אייבערשטן פארן נס און מ'לויבט אים אז ס'איז געוואקסן פירות אז מ'זאל האבן פון וואס צו לעבן, און במילא. הייבט מען אן מיט די פרשה פון ביכורים. יעצט די חזל לערנען אונז אז איינער איז כופר בטובתו של חברו, אז ער טוט נישט אנערקענען און ער לייקענט א טובה וואס א חבר האט אים געטון איז כאילו כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, איז אזוי ווי ער לייקענט חלילה אין די טובה פונעם אייבערשטן. יעצט אונז געפין מיר ביי יוסף הצדיק איז געווען א קעניג און ער האט זיך מטריח געווען מיט יעקב אבינו'ס קבורה, האט אים דער אייבישטער באצאלט, ווערט געברענגט אז דער אייבישטער האט אים וועגן דעם באצאלט אז משה רבינו האט עוסק געווען בעצמות יוסף, פארוואס? ווייל דאס איז מידה כנגד מידה, און וועגן דעם איז דער גאנצער ענין פון ברענגען ביכורים איז אז מען זאגט פארן אייבישטן וידוי הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו, איך האב געזאגט פארן אייבישטן איך בין נישט קיין כפוי טובה, אין דעם הייבט זיך עס אויך אן בלשון יחיד, און ס'לאזט זיך אויס נאכדעם בלשון רבים, ארמי אובד אבי וירד מצרימה וירעו אותנו המצרים, און ס'לאזט זיך אויס ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי, אונז אלע האבן מיר געברענגט את פרי האדמה אשר נתתה לי ה'. יעצט דער נביא, ישעי' הנביא זאגט בנים גדלתי ורממתי והם פושעים בי, זאגט ער אזוי, ידע שור קונהו, דער אָקס װײס װער ס'איז זײַן באַלעבאָס, וחמור אבֿוס בעליו, ער װײס די שיסל פֿון זײַן באַלעבאָס, און ישׂראל לא ידע, עמי לא התבונן. בקיצור, די ענין פֿון נישט האָבן הכרת הטובֿ, דאָס איז אַ מוראדיקע זאַך. ס'שטײט אױכעט אין פּסוק, לא תתעבֿ אדומי, כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, די גמרא זאגט ב בור דשתית ביה מיא, א ברינען וואס דו האסט געטרינקען דערפון וואסער לא תשדי ביה קלא, סאו דאס איז א זאך וואס מען דארף זיך קודם כל צום נייעם יאר אונטערנעמען בין אדם לחבירו, דאס איז א זאך וואס אונז זעמיר זייער זייער שטארק פארקראכן ליידער, און מען דארף אנהייבן צו ארבעטן אויף דעם. יעצט, ווען די אידישע קינדער זענען געגאנגען און זיי האבן געברענגט די ביכורים, איז געווען אזוי. מען איז אריין געגאנגען, די לשון איז יורד אדם לתוך שדהו, א מענטש איז אריין אין זיין פעלד ורואה און ער האט געזען תאנה שבכרה, א פייג וואס איז געצייטיגט געווארן, אשכול ענבים שבכר, אדער רימון שבכר, איז קושרן בגמי לסימן, ואומר הרי אלו ביכורים. ווען א איד גייט אין זיין פעלד און ער זעט זיין טאכטער אדער זיין זון אז זי הייבט אן געצייטיגט צו ווערן, זי ווערט שוין א יאר אלט, אנדערטהאלבן יאר אלט, צוויי יאר אלט, דארף ער וויסן גראד, קושר עליו גמי, ער מוז ארויפלייגן א פאדעם, ער מוז וויסן איך מוז לערנען יעצט מיין קינד וואס ס'טוט זיך. יעצט, צו ביכורים האט מען נישט נאר געברענגט די ביכורים, מען האט מיטגעברענגט וואס דאס הייסט תוספת ביכורים, מען האט צוגעלייגט נאך פירות אויכעט, מען האט נישט געברענגט פארן אייבערשטן איין טרויב, מען האט צוגעלייגט, און מען האט צוגעלייגט עיטור ביכורים, מען האט צוגעלייגט שיינקייט ס'זאל זיין שיין, מען האט צוגעלייגט אין דעם שיסל אלע מיני פירות, און אלעס האט א דין ווי ביכורים, און דאס איז מרומז אויף די קינדערלעך. מען דארף צולייגן בייטאג און ביינאכט תוספת ביכורים מיט עיטור ביכורים, מען דארף זען אז די קינדער זאלן וויסן וואס דאס הייסט קדושה, וואס דאס הייסט טהרה, וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, וואס דאס הייסט אז קיינער טאר זיי נישט טאטשן און אזוי ווייטער. פאר שבועות האט מען נישט געברענגט קיין ביכורים ווייל ס'שטייט וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה. נאך שבועות דארף מען אנהייבן צו ברענגען ביכורים, נאך שבועות הייבט זיך אן זומער די קאנטריס, מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די קינדער. וועגן דעם די עיקר זמן פון ביכורים איז פון שבועות ביז סוכות, ביז נאך סוכות, און ס'ציט זיך אריין נאך ביז חנוכה אויכעט, דעמאלטס איז מען אבער א מביא ואינו קורא. יעצט דער שיעור פון ביכורים האט נישט קיין שיעור, מן התורה האט עס נישט קיין שיעור, חכמים האבן קובע געווען אז עס זאל זיין איינס פון זעכציג אזוי ווי ביי פאה, פאה האט דריי שיעורים, א אדם בינוני, א קארגער, און א ברייטער מענטש, איז איינס פון פערציג, איינס פון פופציג, און איינס פון זעכציג, למעשה עס האט נישט קיין שיעור וויפיל. כוחות מען דארף אריינלייגן אין חינוך פון קינדער, ס'האט נישט קיין שיעור. יעצט ווען מ'האט ארויפגעטראגן די ביכורים אויף ירושלים איז געווען צוציטיילט אויף פֿיר און צוואַנציק מעמדות מ'איז, מ'האט זיך צוזאמגעקומען אלעס מ'זאל גיין אינאיינעם, ברוב עם הדרת מלך, מ'האט גענעכטיגט אינמיטן די גאס, מ'איז נישט אריינגעגאנגען צו קיינעמס הויז וועגן אוהל הטומאה, מ'האט מורא געהאט אפשר איז דארטן דא א טומאת מת, און אינדערפרי. האבן די ממונים גענומען וועקן דעם עולם.

געקומען צום הר הבית האט מען געזינגען הללו קה הללו קל בקדשו, און מ'איז אריין אין די עזרה האט מען געזינגען כל הנשמה תהלל קה הללו קה, בקיצור ס'איז געווען א גאנצע שמחה, מ'האט גענומען אן אקס וואס מ'האט אים געמאכט מיט גאלד, די הערנער האט מען אים באדעקט, און מ'האט אים ארום געלייגט א קרוין פון איילבירטן צו ווייזן אז דער אקס טראגט ביכורים. און ביכורים האט מען געברענגט נאר פון די שבעת המינים. ס'איז געווען א שמחה א גאנצן וועג אזוי ווי די משנה ברענגט עס און די רמב ם ברענגט עס. יעצט ווען מ'איז אנגעקומען נאנט צו ירושלים זענען געקומען שלוחים און זיי מודיע געווען פאר די אנשי ירושלים אז ס'קומען דא אידן מיט ביכורים און מ'איז זיי קעגן געקומען מ'איז ארויסגעקומען פון בית המקדש און מ'איז ארויסגעקומען זיי צו באגריסן און לויט וויפיל מענטשן זענען געקומען לויט אזויפיל מענטשן זענען אקעגן געקומען.

בית השם נלך און אזוי האט מען זיי באגלייט ביז צום הר הבית. יעצט די גמרא זאגט אז אפילו א קעניג האט געמוזט אראפגיין פון זיין רייטוואגן און אריינברענגען למקום המקדש זיין ביכורים, אזוי געוואלטיג איז געווען די מצוה פון ביכורים, אלע בעלי אומנות אין ירושלים האבן זיך אפגעשטעלט און באגריסט די אלע מענטשן וואס זענען געקומען, די רמב ם זאגט וועגן כבוד הציבור איז דאס געווען, זיי האבן געמוזט אפשטעלן פון זייער דזשאב. למעשה דאס איז געווען איינע פון די גרעסטע שמחות וואס איז געווען ביי אידן ווען זיי זענען געקומען ברענגען ביכורים, מ'האט נישט געטארט גראד אנטלויפן פון ירושלים אויך נישט, מ'האט געמוזט בלייבן נעכטיגן אין ירושלים, ווען ער האט געברענגט די ביכורים האט ער אויך מקריב געווען א קרבן שלמים, און ער איז געבליבן ביז צום נעקסטן טאג, ווייל אזוי לערנט מען פון פסוק, ביי פסח שטייט ופנית בבוקר והלכת לאהליך, כל. פינות שאתה פונה מן המקדש יהיו בבוקר. פארוואס האט מען נישט געטארט אוועק גיין ביינאכט? שטעל דיר פאר ווען ער קומט ברענגען ביכורים און נאכדעם געט ער א זאג, אה, חיים'ל, ווען פארט דער פארן דעם פיר און פופציגער באס אויף בני ברק? ווען פארט דער דריי הונדערטער באס אויף בני ברק? און ווען פארט דער באס אויף חיפה? איז א גאנצן טאג איז ער געלעגן, אוי, מען דארף כאפן דעם באס, זאגט אים דער אייבערשטער אזוי, קומסט צו מיר, ווארף אוועק דיין קעלענדער מיט דיין טיים טעיבל, נאטינג דואינג, קומסט צו מיר, קומען אויף ירושלים, האט געמוזט דארטן בלייבן נעכטיגן, מען האט געהערט די לוויים וואס זיי האבן געשפילט, און ס'האט אריינגעברענגט קדושה וטהרה. רבותי, די מצוה איז ליידער בטל געווארן, נישט דא קיין בית המקדש, ווי אזוי קען מיר אונז איינהאלטן די מצוה? די מצוה איז זייער פשוט, ביכורים זענען יעדעס קינד איז ביכורים, די ערשטע געצייטיגט, עס ווערט געצייטיגט, ס'הייבט אן צו וואקסן, עס ווערט. אויס בעיבי, דארף מען אונז וויסן איין זאך קודם, אונז זאל מיר נישט חלילה כופר זיין בטובתו של הקדוש ברוך הוא, מען זאל דאנקען יעדן טאג פארן אייבערשטן, קוק האסט מיר געגעבן א געזונט קינד, וויפיל מאמעס האבן בכלל נישט קינדער, און וויפיל האבן קינדער און זענען קראנק, און וויפיל באגראבן קינדער, און וויפיל זעען נישט קיין נחת פון קינדער, קודם דארף מען אים דאנקען דעם אייבערשטן יעדן טאג, זע האסט מיר געגעבן א וואויל קינד, שכוח, און נישט יעדע פרוי קען יעדן טאג דאווענען דאס געהעריגע דאווענען ווייל זי טארעט מיט אסאך קינדערלעך, זי קען רעדן אידיש אויכעט צום אייבערשטן. דער אייבערשטער פארשטייט אידיש. ס'איז דא זאכן וואס איז נאמרים בכל לשון. דער אייבערשטער פארשטייט יעדע שפראך. איז במילא זאגט מען שכוח רבונו של עולם אויף אידיש, איך דאנק דיר פאר די זיסע ביכורים, די זיסע פירות וואס דו האסט מיר געגעבן. פירות, דאס איז קינדער. נאכדעם דארף מען וואטשן אויף די קינדער. מען דארף וואטשן, מען דארף שלאפן ביינאכט אין די גאס, וועגן אוהל הטומאה, מען דארף וואטשן די קינדער זאלן נישט טמא ווערן. מען דארף נעמען א שור שהולך לפניהם זאל זיין שלמים. מען דארף זען צו יודע את קונו, מען דארף לערנען דאס קינד אז ער זאל קענען דעם אייבערשטן און ער זאל וויסן וואס דער אייבערשטער פארלאנגט, און סעקשועל אביוז איז די ארגסטע זאך וואס דער רבונו של עולם האט פיינט, מען טאר נישט מורא האבן, קענסט זאגן פארן קינד, רעד מיט אים, און נאכדעם דארף מען אים טראגן אין חדר, שמחתי אים לי באומרים לי בבית השם נלך, אין ארץ ישראל איז היינט נישט דא קיין בית המקדש, די חדרים זענען אזוי ווי דער בית המקדש, בתי כנסיות און בתי מדרשות זענען אזוי ווי דער בית המקדש, מען דארף שיקן דאס קינד אין חדר, מען דארף אבאכט געבן וועלכן קלאס מען שיקט אים, צו וועלכן מלמד, כ'זאג ענק נאכאמאל, אלע קינדער ווייסן יעדן מלמד ווער ס'איז א חזיר און ווער נישט, זיי זאגן דיר אליין. דהיינו גיין צו יענער מלמד, יענער איז א טאטשער. זיי רופן עס היינט יענער איז א רעבישע זאך. רעבישע זאך הייסט א קראנקהייט. דאס דאס האב איך זיך אויסגעלערנט פון מיין האטליין. ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל וויסן ווי דו שיקסט דאס קינד און צו וועלכן חדר דו שיקסט דאס קינד. מ'האט מיר דערציילט יעצט אז מ'האט ג'ישב'ט ס'האט א תלמוד תורה אין בארא פארק אבער אין די ישיבה קטנה האבן זיי נישט אריינגענומען אלע קינדער. זיי מיינען זיי זענען די באסעס אין ניו יארק סיטי טרענזיט אטארעטי, ס'שטייט סעלעקטיוו סטאפס. זיי נעמען אריין וועם זיי ווילן. האט מען געפרעגט אויף איינעם פארוואס האט מען יענעם נישט אריינגענומען, דאך איז ער א גאנץ א וואוילער בחור, זאגט אים, זאגט מען, ווייל ער האט א קאמישע מאמע, זי האט אים אנגעטון ווען יעדער איז שוין געגאנגען מיט א רעקל מיט א היט, אלס ניין צען יעריגער יונגל האט זי אים נאך אנגעטון די פענסי קליידער, איז וועגן דעם נעמט מען נישט אן א בחור, מען דארף פארקלערן די מאמען אז די מאמע זאל וויסן אז יעדער גייט אנדערש, און אפשר ווייסט זי נישט, ס'מוז נישט זיין זי טוט עס להכעיס, ס'קען זיין ווען מען וואלט איר געזאגט אז מען קען שיקן מיט א פשוט'ן רעקל מיט א היט דאס קינד אין בית מדרש וואלט זי מער הנאה געהאט ווי צו גיין קויפן די טייערע קליידער, דאס איז דאך אז קיינער רעדט נישט און אלץ גייט אונטערן טיש, און מען דארף מסביר זיין די מאמען א סאלדאט האט א יוניפארם אפילו אין די גאס מוז ער גיין דערמיט ווייל די שטאט מענטשן זאלן זען אז די סאלדאטן וואטשן אויף זיי דארף מען אייביג גיין מיט דעם לבוש אבער מען דארף רעדן צו יענעם רעדן רעדן מען האט באשאפן דאס דער אייבערשטער האט באשאפן אז מען זאל קענען רעדן אז איינער זאל רעדן צום צווייטן. און סיי די מאמע וואלט מסתם פארשטאנען און ס'וואלט איר גרינגער געווען, און טאמער נישט, דעמאלטס קענסטו זאגן איך נעם דיך נישט אריין. מ'מאכט דא יעצט מ'נעמט נישט אריין ווער ס'האט די טמא'נע כלים ווי עטס רופטס עס, די סמארטפאונס, ס'האט מיר דערציילט א איד, ער האט געלערנט ביי שלמה מנשה פאלקאוויטש, דאס איז געווען דער מלמד וואס האט געטייטשט מרוח אשך, צוקוועטשטע אייער, כ'האב שוין דערציילט די מעשה, און ער פלעגט וואקן און ווייזן וויאזוי א מענטש מיט צוקוועטשטע אייער וואקט, דאס איז דאס איז געווען אונזער מלמד. האט ער דערציילט אז זיינס א קרוב איז געווען דארטן אין חדר, און מ'איז געקומען זאגן דעם רעבן אז יענער איד האט א טעלעוויזשן, דאס גייט צוריק זעכציג יאר צוריק, איז פאלקאוויטש האט געזאגט מען זאל אים ארויסווארפן, איז די משפחה געגאנגען צום רעבן און מסביר געווען, נאך די קריג מען איז דאך אזוי צו צושלאגן, אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן אז מען שיקט אין א חדר, זיי קענען דאך שיקן אין פאבליק סקול אויך, און דער רבי האט געזאגט מען זאל אים נישט ארויסווארפן דאס יונגל, שלמה מנשה האט געזאגט אז מרוח אשך הייסט. צוקוועטשטע אייער מען זאל אים יא ארויסווארפן, מיינט דאס געטאטשט פאר די קינדער רחמנא לצלן, סטופיד פיפל, ער זאל רוען אין לעכטיגן גן עדן אדער אין גיהנום וואו מען וועט אים אריינלאזן, ער זאל זיין א גוטער בעטער פאר יעדן. איז ער געגאנגען און ער האט יא ארויסגעווארפן דאס יונגל, האט נישט געפרעגט דעם רבי'ן, איך האב ענק שוין געזאגט מען האט קיינמאל נישט געפרעגט גארנישט דעם רבי'ן, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט, אונטערן נאמען פון קנאות, עניוועי דאס יונגל.
איז שוין א גרויסער מענטש זעכציג יאר אלט, א גוי גמור ככל הגוים, די זעלבע געשעט מיט די אלע וואס מען ווארפט ארויס וועגן די טמא'נע כלים וועגן סמארטפאונס, עטס הרג'עטס אוועק אינגאנצן פון אידישקייט, איך ווייס נישט צו ס'דא אין דעם סמארטפאון אזא גרויסע איסור און אזא גרויסע עבירה ווי וואס יענער ווערט נאכדעם, ער ווערט אינגאנצן ארויס פון כלל ישראל, און דארף מען רעדן צו אים, די זעלבע איז געווען ביי מיר אויכעט, קיינער האט מיך נישט אויפגעקאלט און גערעדט צו מיר. אפשר ווען עטס קאלטס מיך אויף וואלט איך אדער ענק מסביר געווען אז יעדעס יונגל ווייסט וואס דאס הייסט סעקס זנות משכב זכר הוצאת זרע לבטלה מיט די אלע שמות הנרדפים ווייל מלערנטס אויס אין אלע חדרים די רעבעס און און ברוך מרדכי אין זיין עוועלאן און דער אין יענעמס קאר יחיאל בראונער אין אלע מקוואות אפשר וואלט עטס ענק געבויגן און אפשר וואלט איך מיך געבויגן אפשר וואלט מען געמאכט א פראגראם אז מזאל יא רעדן נאר וויסן וויאזוי צו רעדן עטס האטס נישט געוואלט האב איך ענק אויך געזאגט כהאב ענק אויך אין בוידעם. מען דארף אנהייבן צו רעדן מיט מענטשן ווען דו ווילסט עפעס דורכקומען מיט יענעם, די סיקריקן חברה זענען געפייגערט, מען געבט מער נישט קיין געלט פאר משמרת הצניעות, דוד שמידל איז אויסגעשפילט אינגאנצן, ער קומט יעצט אן מיט שמיטה, ער איז א תלמיד פון חזון איש, האט מען אים געזאגט גיי דיר ווייטער, דו האסט אויפגעגראבן אלע יארן טויטע, און חוץ פון דעם, איך שריי, וואס דארף מען זיך יעצט שלאגן אויף שמיטה, קוק אהער, די בית דין האט געקויפט ביי די אידן, אריינגעטראגן צו די אראבער און צוריקגעברענגט, אונז האמיר היינט א מורה הוראה משה שטערנבוך, וואס טוב וחוטא זונטאג מאנטאג זעהט אויס כקוף בפני האדם, עס זעהט אויס ווי א מאנקי אן עם הארץ, משה שטערנבוך וועט אונז שוין זאגן אפשר מעג מען טאקע פארקויפן די קרקעות פאר פאר די אראבער, ס'איז דא אזא היתר אויכעט, ס'איז דא אנדערע היתרים אויכעט, ס'איז דא אן אוצר בית דין, העי וועיט א מינוט, משה שטערנבוך האט דאך מתיר געווען צו גראבן טויטע אויכעט א זאך וואס אונז האמיר געבליטיגט אלע יארן און געהאלטן אז דאס איז די ארגסטע זאך. סאו וועיט א מינוט, ווער עס נישט וויל, דוד שמידל ער איז א אויסגעשפילטער מענטש, מען לאכט שוין פון אים, מען ווייסט ער איז דער גרעסטער פעיקער אין שטאט, און ס'האט גענומען אפאר ברעיווע מענטשן, אדר' אליהו אקטער האט מיך גערופן, איך האב באצאלט שפעזן און איך בין אראפגעפארן, איך האב געזען ווי דער מענטש גראבט טויטע, איך בין געפארן אויף ארץ ישראל פאר זיבן יאר צוריק שמיטה, און איך האב געזען ווי מען ברענגט אריין פירות פון ארץ ישראל וואס מען טראגט דורך ירדן, ס'איז געווען אין מעריב אז מען האט אפגעשטעלט דעם טראק פון די עדה החרדית, און מ'האט אים געפרעגט פון וואו קומט די סחורה? זאגט ער, פון דא פון א קיבוץ. פרעגט מען אים פארוואס ביסטו געפארן דורך ירדן? זאגט ער, דאס וועסטו פרעגן די רבנים פון די עדה. ליידט צו וואס מ'איז. עניוועי, איך זאג נישט חלילה מ'זאל פארקויפן די קרקע פון ארץ ישראל, דאס האט קוק געמאכט, און אפילו עובדיה יוסף'ס זון האלט אז מ'טאר עס נישט מאכן. אבער איך מיין צו זאגן אזוי, מ'הרג'ט שוין מענטשן, ער קומט שוין שמיטה חזון איש. חזון איש? אה, כ'האב נישט געוואוסט אז ס'איז געווען א חזון איש אויף די וועלט. איך האב זיי נישט געלאזט גראבן טויטע, פאר אפאר מיליאן דאלער האט ער זעהט אויס יא געלאזט. איך זאג דיך, איך בין נישט ברוגז אויף סאטמאר, איך בין נישט ברוגז אויף דעם גאנצן רעפארם מאוומענט וואס די ארטאדאקסישע מענטשן טוהן, איך זאג נאר איין זאך, דריקטס איבער די ויואל משה, שרייבטס אריין אזוי, כל הספר הזה נאמר רק אויב ס'איז נישט פארבינדען מיט געלט, אבער אויב באנק לאומי געבט פינף מיליאן דאלער א לאון, קוק נישט אין דעם ספר. אויב די ציונים געבן געלט פאר ישיבות, קוק נישט אין דעם ספר. אויב זיי געבן לאנד אין ארץ ישראל צו בויען, קוק נישט אין דעם ספר, ווייל דעמאלטס איז עס נישט פאר דיר. עס איז נאר געזאגט געווארן אויב ער געבט נישט קיין געלט. דעמאלטס זאל איך וויסן אונז זעמער אויף איין וועיוולענט. כאטש זאגט עטס אויס דעם אמת ביי וואס עטס האלטס און ביי וואס עטס האלטס נישט. שוין, יעצט זעמיר צוריקקומען צום שמועס. עס איז זייער וויכטיג צו מאכן זיכער אז דאס קינד גייט אין א חדר וואו די חדר האט ווידעאו, סירקיט טעלעוויזשען, וואס מען קען וואטשן. עס האט מיר יעצט דערציילט א מנהל ער האט געהאט פֿיר און צוואַנציק ווידיאוס ער האט צוגעלייגט ביז צוויי און דרײַסיק ער זאגט דו ביסט גערעכט וואס דארף איך אז מען זאל קודם אטאקירן א קינד נאכדעם זאל דאס קינד מאכן א לאוסוט און ס'וועט קאסטן מיליאנס איך לייג לכתחילה אריין ער ווייזט מיר אז ער קען קאנטראלירן פון אינדרויסן די גאס ביז יעדן פלאץ אינעם בילדינג דער'ס נאו ריזען פארוואס זאלסטו שיקן דיין קינד ווען ס'איז נישט דא די אלע זאכן און נאכדעם דארף מען וויסן ווער דיינע קינדער'ס חברים זענען און מען דארף לערנען די קינדער די פרייוועט פארטס אוו דעיר באדי דארף זיי לערנען. פון דעם אות ברית קודש, און פון דעם בעק, פון דעם אחור, און מען דארף זעהן אז קיינער טאר דאס נישט אנרירן, און קיינער טאר זיי נישט אנרירן בכלל, און נישט קישן, די אלע זאכן טאר מען נישט טון, אפילו די מלמד אויך נישט, מלמדים וואס זאגן לכתחילה האבן זיי געהאלטן אז ס'איז זייער נישט גוט אז איך לערן די אלע זאכן, ווייל א מלמד גיבט דאך א קיש און א גלעט פאר א קינד, און זיי האבן געהאלטן דאס קינד וועט נישט האבן ליבשאפט, היינט זעהן זיי אז ס'איז נישט אמת, דאס קינד האט נישט געברויכט דעם ליבשאפט, דאס קינד דארף ליבשאפט פון זיין טאטן, פון זיין מאמען, מיט א קיש, מיט א האג, און פון. דעם מלמד דארף ער פון א מיט א גוט ווארט. אה, זייער א פיין קינד, האסט גוט געלערנט, האסט פארשטאנען, האסט געברענגט די האומווארק, האסט באקומען א הונדרעט. ס'איז אן אנדערע מין ליבשאפט. רבי שמעון בן יוחאי זאגט אז ס'איז דא דריי מיני ליבשאפט. ס'איז דא, דער אייבערשטער האט אונז ליב געהאט, האט ער אונז קודם גערופן, ביתי, מיין טאכטער, נאכדעם אחותי, מיין שוועסטער, אין שיר השירים, און נאכדעם האט ער אונז גערופן אמי מיין מאמע. די א עס איז דא א גאנצע אריכות איך וויל נישט יעצט אריינגיין. ס'איז דא פון מהר"ל וואס איז דער חילוק פון ביתי אחותי מיט אמי זאגט ער ס'איז אנדערע מין ליבשאפט. די זעלבע ליבשאפט וואס דו האסט צו דיין מאמען האסטו נישט צו דיין טאכטער און דו האסט נישט צו דיין שוועסטער למשל א מאמען אז דו וועסט זי טרעפן אינמיטן די גאס זאגט די מהר"ל וועסטו זי געבן א כאפ ארום און א האלז ארום און א קיש. ס'איז דיין מאמע. דיין שוועסטער וועסטו עס נישט טון. סא די יעדע זאך האט זיך אירע לימיטעישאנס, וואס איך מעג און וואס איך טאר נישט, דער יונגל אין חדר וויל נישט דער רבי זאל אים קישן און טאטשן און זעצן אויף די שויס, הי איז נאט אינטערעסטעד, ער וויל איין זאך, א גוט ווארט, און ביי די עלטערן וויל ער האבן פיזיקעל טאטש, א קיש, א האג, און די אלע זאכן דארפסטו דערגיין ווען דו שיקסט דיין קינד אין חדר, יעצט אז ס'קומט ראש השנה און ס'הייבט זיך אן א מעשה, ס'נישט דא קיין חדר איז נאך ארגער. דרייען זיך די חזירים אין שול, מען קומט פון אוט אוו טאון, און ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. איך זאג ענק נאכאמאל, איך פסק'ן עס הלכה ולמעשה. אין חכם כבעל נסיון, איך הער יעדעס יאר צרות נאך און נאך, אז טאמער דו גייסט אין שול דאווענען אין א גרויסע שול, איז דא א גרויסע סכנה מען זאל נישט טאטשן דיין קינד אינמיטן דאווענען. און אויף די פארענטשעס, און אין די טוילעטס, און אין די מקווה, און אז דו גייסט אין א גרויסע שול קענסטו נישט וואטשן דיינע קליינע קינדער בשעת דו הילסט דיך איין פאר תקיעת שופר זיצט דאס קינד אינדרויסן און דו ווייסט נישט וועלעכע געסט קומען פון וועלעכע עקן וועלט און זיי טאטשן דיינע קינדער יו שוד בי ווערי קערפול ווען ס'איז נישט דא איינער זאל וואטשן דיינע קינדער און דו דארפסט מוותר זיין אדער אויפן שופר אדער אויף צו וואטשן די קינד זאלסטו מוותר זיין אויפן שופר, ווייל דעם שופר קענסטו בעטן איינער זאל דיר בלאזן, און ס'מוז נישט זיין קיין הונדערט תקיעות אויך נישט, ס'איז גענוג דרייסיג תקיעות, אבער דאס קינד אז איינער וועט אים טאטשן, יו וואונט סי דע דעי לייט עווער, און די זעלבע איז מיט קריאת התורה, און די זעלבע איז מיטן דאווענען, זוך א קליינע שול, און מאך זיכער אז ווען דיין זון גייט אין טוילעט גייסטו אים מיט, און אלעס וואס ס'דארף געטוהן ווערן צו וואטשן דאס קינד איז דא, ביי קריאת התורה, ס'דא פופציג טאטעס, איינער איז זיך מנדב איך וועל היינט נישט הערן קריאת התורה איך וועל וואטשן אלע קינדער און מארגן וועט זיך א צווייטער מנדב זיין, פארוואס טראכסטו אז א הצלה מענטש מעג אוועקלויפן אינמיטן קריאת התורה ראטעווען א מענטש און דאס קינד איז נישט די זעלבע רחמנות פארוואס ווייל ער נאכנישט צאמגעפאלן דאס איז דאך עס ביי אונז אין ווילימסבורג ארבעט אזוי קודם ווארט מען יענער זאל צאמפאלן זאל האבן א נערוון בראך זאל נישט האבן קיין וואו צו שיקן די קינדער אין תלמוד תורה זאל נישט האבן וואס צו עסן נאכדעם וועט מען אנהייבן צו מאכן א פארטי מיט א באנקעט ווארט נישט יענער זאל צאמפאלן. ווארט נישט מען זאל מיר מאלעסטן דאס קינד און ער זאל בלייבן א קריפל פאר לייף, טו קאנסטראקט לכתחילה, טו דיר אן די הצלה יוניפארם, איך מאך א דזשאוק, סארקעסטיק, דארפסט נישט אנטון יוניפארם, נעם דעם טלית, לאז עס איבער אין שול און גיי שפיל דיך מיטן קינד, איינער קען יוצא זיין פאר יעדן, פונקט ווי תקיעת שופר קען איינער יוצא זיין יעדן, קענען איין טאטע יוצא זיין אלע קינדער ער צו וואטשן. און מאך זיכער אז דער טאטע האט אויך דארט א קינד, ווייל ווען נישט בין איך נאכנישט זיכער אז ער אליינס וועט זיך נישט שפילן מיט אנדערע קינדער, און מאך זיכער ס'איז נישט קיין עפעס איזרעילי צי איינער פון לאנדן וואס איז געקומען פון אווערסיס, און מיט דעם קען מען אונז מקיים זיין מצוות ביכורים. און די זעלבע מיט די מיידל סקול, ס'קומט יעצט ארויס אזוינפיל שמוץ אויף דעם עליע מייזעלס, ס'איז אנבעליוועבל וואס מיידלעך שרייבן, איך האלט מ'דארף מאכן דעם זעלבן בלאג ביי אונז אויכעט, אונז דארף מיר מאכן א בלאג וואס יעדעס מיידל זאל אריינשרייבן, ווילסט נישט שרייבן קיין נאמען שרייב נישט קיין נאמען ווילסט שרייבן א ליגנט שרייב א ליגנט מען גייט נישט ארויס געבן די נעמען נאר אז עס וועט זיין זעקס זיבן וואס וועלן זאגן אויף איינעם דעמאלטס וועט מען אנהייבן צו אינוועסטיגעיטן ס'איז א שאנדע די דור וואס וועט מוז וויסן און וואס ער איז נישט דער דור וואס איז יעצט געווען די לעצטע צוויי דורות צו די דריי דורות פון נאך ווארלד וואר טו וויאזוי מ'האט געלעבט דא אין אמעריקע פון פאר ווארלד וואר טו האמער ווייניג היסטערי מ'האמער אפאר תשובה ספרים אז ס'איז געווען די זעלבע חזיריי אבער מ'דארף אנהייבן צו טראכטן אז דעטס אבאוט די אנלי וועי וואס וועט סעיוון כלל ישראל. דעמאלטס ווען מ'האט איינגעזעצט אפאר מענטשן האב איך אייביג געזאגט דאס איז נישט אונזער סעלושען. אונזער סעלושען איז נישט אז דער גוי זאל אונז איינזעצן וועגן דעם זאל מען זיין אפגעהיטן אונז האמער דאך א תורה. אונז מאך מיר חוזק דעמאלטס פון די תורה. אונזער סעלושען איז מ'זאל לערנען די קינדער וואס אידישקייט איז. און דעמאלטס וועמער מצליח זיין. איך האב גארנישט דער גוי זעצט יא איין צו דער גוי זעצט נישט איין איך האב אייביג דאס געטענה'ט ס'וועט קומען א צייט ווען ס'וועט זיין א ליבערל גאווערמענט און ס'וועט קומען א צייט ווען ס'וועט זיין א קאנסערוועטיוו גאווערמענט וועט די גאנצע תורה זיך ווענדן יעצט אויף דעם און די גאנצע קדושה ווענדן זיך אויף דעם דעטס נאט די סעלושען די סעלושען איז אונז מוז מען לערנען די קינדער און מיט דעם וועמער נאך זוכה זיין אז וועמער דאנקען דעם אייבערשטן פאר די ביכורים וועמער מקיים זיין די מצוה פון ביכורים אין חוץ לארץ וויאזוי אונז קעמער און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל קודם וועט ער אונז בענטשן. עס קומט יעצט א נייע יאר, מען דארף זיך צוגרייטן, און נאכדעם וועט אונז דער אייבערשטער שיקן דעם גואל צדק. יעצט, און ס'קומט יעצט א נייע יאר, וויל איך אביסל רעדן, ס'קומט ראש השנה, ראש השנה איז א מורא'דיגע זאך, ראש השנה, ס'איז דער אנפאנג פונעם יאר, כ'האב אייך שוין געזאגט, ס'איז דא דער עולם נפש און שנה, די גאנצע בריאה ווערט נאכאמאל נתחדש, דער עולם זענען אלע צירופים פון שמות הקדושים וויאזוי דער אייבערשטער האט צוזאמגעשטעלט די וועלט, דער שנה איז דער יארגאנג, און דער נפש איז דער מענטש. אלע זאכן וואס ס'געשעהט, ס'געשעהט יעצט אסאך ערד ציטערנישן, אנדערע זאכן, מ'שיסט אראפ עראפלאנען ווילנדיג און נישט ווילנדיג, די אלע זאכן געשעהט נאר ווייל ס'איז אזוי פארשריבן געווארן ראש השנה. דער חפץ חיים ברענגט אז ווען דער אייבישטער וויל רעדן צו מענטשן, ער האט א בריוו, ס'איז געווען דעמאלטס אסאך ערד ציטערנישן אין די וועלט, שרייבט דער חפץ חיים, ווען דער אייבישטער וויל רעדן צו מענטשן רעדט ער דורך די אלע דיזעסטערס וואס איז געשעהן, און א מענטש דארף זיך מתבונן זיין און. צוריקקוקן וואס כ'האב געטון שלעכט און וואס כ'וויל טון גוט, ער זאגט היום הרת עולם, ווען א מאמע גייט אריין אין הריון, רופט שוין דער אייבערשטער דעמאלטס אויס, חכם, טיפש, עושר, עני, אלעס איז שוין דעמאלטס אויסגערופן. נאכדעם דויערט נאר צייט ביז ס'דעוועלאפט זיך און ס'קומט ארויס צו די אויר העולם. דעם ראש השנה ווערט אלעס פארשריבן, זעקס אינדערפרי האט מען דיר פארשריבן דאס, צענע האט מען דיר פארשריבן דאס, האסט נישט תשובה געטוהן מיט אלעם, אריינגעטראגן ר' משה פיינשטיין אין שפיטאל, מען האט אים געדארפט מאכן אן אפערעישן האט ער געזאגט, צוויי ערליכע קרעכצן מער ביי ראש השנה ביים דאווענען וואלט איך מיר איינגעשפארט די אלע צרות. שטייט תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, בכסה ווען ס'איז צוגעדעקט, ווען ס'איז בבחינת הריון. היום הרת עולם, ווען די קינד ווערט פארשוואנגערט ווערט שוין אלעס נגזר, עני אדער עושר, גיבור אדער חלש, אלעס איז שוין פארשריבן, ראש השנה ווערט אלעס פארשריבן, און אונז גיימיר יעצט אריין אין דעם הייליגן טאג וואס מען קען מען זיך אלעס אויסבעטן, תקעו בחודש שופר בכסה, ס'איז אלעס איז באהאלטן, ס'איז אזוי ווי א הריון. און דעמאלטס ווערט אלעס פארשריבן, און דאס איז וואס מען דארף זייער זייער אבאכט געבן אז מען זאל נישט פארפאסן דעם טאג מיט נארישקייטן, דער טאג וועט אדורך גיין, ס'וועט זיין מענטשן וואס וועלן קומען צום דאווענען א שעה שפעט אזוי ווי א גאנץ יאר, ס'איז דא מענטשן וואס ביז הודו וועלן זיי בכלל רעדן, זיי וועלן אפילו נישט זאגן גארנישט ביי הודו וועלן זיי אנהייבן צו דאווענען הודו, אינמיטן וועלן זיי כאפן א שמועס וואס הערט זיך מיט דעם, האסט געהערט וואס טוט זיך דארט און דא און דארט, געבטס כאטש פארן אייבערשטן די דריי טעג ראש השנה יום כיפור. ס'איז דא א פסוק אין פרשת משפטים. אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא, זאגן די ספרים דאס מיינט יום דאס איז איין טאג יום כיפור, או יומיים דאס איז ראש השנה, יעמוד ער שטייט בתפילה, עמידה איז א לשון תפילה, און לא יוקם ס'איז גארנישט געשען, ס'איז געבליבן ווייטער ארעמאן, ס'איז געבליבן אנע געלט, זאלסטו וויסן ווייל כי כספו הוא, ער האט א גאנצן טאג געבעטן נאר פארן געלט. מ'דארף אינזין האבן דעם אייבערשטן, ס'זאל זיין יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, דער אייבערשטער זאל אויך אויסגעלייזט ווערן פון גלות, אזוי טייטשן די ספרים הקדושים, לענינינו האלט מען שוין נישט דארט אויך נישט, הלוואי זאל ער שוין זיצן און בעטן נאך געלט, ס'איז שוין אזא מצב וואס ער בעט אינגאנצן נישט, און ער איז ביזי שמועסן און פלאפלען, און מענטשן דרייען זיך אויס, נו נו נו נו, גייט מען ארויס אין פאליש דארט קען מען אפישעלי רעדן. רבותי ס'איז א טאג וואס מען געבט יעצט זענען די טירן אפן. ענד איף יו גאננע מיס איט, האסט עס פארלוירן אויף א גאנץ יאר. אידן ווערן אנגערופן ראשית, און ראשית איז דא רייש א' שין ראש, די גאנצע דין פון ראש השנה הייבט זיך אן מיט אידן, די אידן ווער ווערן גע'משפט דאס ערשטע, לאמיר אונז טאקע צולייגן דעם ראש, לאמיר אונז זען אז אונז זאל מיר פאר די אלע שלעכטע גזירות קומט ארויס זאל מיר אונז עס שוין ממתיק זיין, די אייבישטער קומט אריין ער זעצט זיך ארויף אויפן כסא המשפט, דער אייבערשטער איז באשעפער שוין והוא היה והוא הוה והוא יהיה נאך פאר די בריאה נאך די בריאה נאר אונז דארף מען זיך מתחדש זיין מען דארף מען מקבל זיין מלכותו יתברך עטס געדענקט אין חדר איז געווען אזוי ס'איז געווען מען האט געשפילט געווענטליך האט מען געשפילט פאליס גנבים דאס האבן די יונגלעך ליב געהאט צו שפילן קינדער האבן געשפילט איינער איז געווען די פאליס איינער איז געווען דער גנב ס'איז געווען א דזשעיל. און דער רבי פלעגט אמאל ארויסגיין אינמיטן לערנען, האט זיך אנגעהויבן ווייטער, איך בין דער קעפטן, דער סארדזשענט האט זיך געטון, וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען, מען האט שוין געכאפט אפאר קינדער, מען האט זיי שוין געשטעלט אין דזשעיל, און דזשעיל איז געווען דארטן ווי מען האט אויפגעהאנגען די קאוטס, ס'איז געווען אזא צוגעמאכטע פארעדיגע טיר, און דער רבי איז אריינגעקומען, פלוצלינג איז געווארן שטיל, ס'איז נישט געווען קיין פאליס, ס'איז נישט געווען קיין סארדזשענט, ס'איז נישט געווען קיין גנבים, ס'איז נישט געווען קיין דזשעיל, גארנישט! וואס איז געשען? דער רבי איז אריינגעקומען. רבותי, ראש השנה קומט דער אייבערשטער אריין, און זעצט זיך ארויף אויף זיין כסא מלוכה, דער אייבערשטער איז אייביג דא מיט אונז, אבער ער זעצט זיך ארויף אויף די כסא פון משפט'ן די וועלט. ס'איז דינא, מען דארף זייער אבאכט געבן, און דאס איז וואס מען דארף מאכן יעצט א הכנה צו דעם ראש השנה, ווי אזוי גיי איך צו פעיסן דעם רבונו של עולם, און פעיסן דעם רבונו של עולם'ס משפט, און ווי אזוי קען איך מיר אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר. כ'וויל ענק ווייזן וואס דאס הייסט אז ווען דער אייבערשטער זעצט זיך אראפ אויפן כסא המשפט וואסערא פחד ס'ווערט אין די גאנצע וועלט. ס'איז דא א דין אין יום כיפור אז מ'מעג געבן צו עסן פאר די קינדער די וואס זיי עסן, און איך האב נישט קיין מורא אז ער וועט בטעות פארגעסן ס'איז יום כיפור און וועט אראפשלינגען. זאגט אין שולחן ערוך שטייט פאר דעם מעג מען דאס טון, ווייל דער פחד פון יום כיפור ברענט אין יעדן מענטש. כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, נאך א טיפערערן געדאנק. ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז מ'טאר נישט עסן מצות, א מחלוקת פון ווען מ'טאר נישט אנהייבן צו עסן מצות, צו פון ראש חודש, און אזוי ווייטער. פארוואס? ווייל דאס התלהבות פון מצה זאל זיין אין אלע ביינער, אז טאמער וועל איך עסן די גאנצע צייט, וועל איך נישט אזוי ברענען פאר דעם טעם פון מצה. כ'ווייס, אמאל געווען א קלה, איך וויל נישט זאגן ווער, און מען זאל נישט געוואלט, מען האט געוואלט די רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געוואלט עפעס מאכן א, עפעס א, איך ווייס, א, אן אפיעל שאפן, יענער רב האט באפוילן צוריק פאר אים ער קען נישט ווייל פיר וואכן ארום מאכט ער א מלוה מלכה ממילא וועט עס שאטן די מלוה מלכה, דער עולם וועט אויסגעבן דאס געלט יעצט, האט די רבי געזאגט ניין ניין ווען נישט דו מיינסט אז עס אויסלערנען יעצט צו געבן ווען זיי געבן דעמאלטס אויך, א פנים. מען טאר נישט עסן כדי מען זאל פילן דעם טעם פון מצה. פיין, זייער גוט. איך וויל פרעגן פארוואס ביי שופר דרײַסיק טאג פריער הייבט מען שוין אן צו בלאזן שופר? לכאורה וואלט דאך געווען דער לויט וויאזוי ווי אלע אנדערע זאכן גייען צו, למשל ביי מצה, צו ביי אנדערע זאכן, וואלט דאך געווען זייער פארשטענדיג ווען מען זאל נישט הערן קיין שופר ביז ראש השנה און דעמאלטס זאל מען עס אנהייבן צו בלאזן. די תירוץ איז אבער נישט אזוי. די תירוץ איז ווען ס'קומט א שופר און ס'. מעוררנדיג ווי כביכול דער הייליגער באשעפער זעצט זיך ארויף ביי זיין כסא המשפט, און ס'איז נאך ראש השנה וואס דאס איז א יום הדין, מוז מען זיין צוגעוואוינט מיט דרייסיג טאג פריער אז ווען ס'וועט קומען דער אמת'ער תקיעת שופר ביי די מצוה פון תקיעת שופר זאל מען חלילה נישט צאמפאלן נישט שטארבן. אזא פחד ברענגט אריין דער שופר. דאס איז וואס ס'שטייט, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, ס'איז א קלארע זאך, און מען כאפט אזא ציטער אז מען וואלט געשטארבן. האט אונז דער אייבערשטער געמוזט געבן צוביסלעך מען זאל דאס קענען, ווי מען זאגט, דורכטראגן. און אז ס'קומט יעצט אזא גרויסער טאג און מען האט זיך צוגעגרייט מיט אזוינפיל צוגעגרייט זיך צו הערן דעם שופר, און מען איז משתוקק צו הערן דעם שופר פון ראש השנה וואס דער אייבערשטער זעצט זיך אויפ'ן כסא המשפט, און ער איז דן די גאנצע וועלט, דארף מען זיכער מאכן אז די פאר טעג כאטש זאל מען ערליך דאווענען און בעטן דעם אייבערשטן, און מען זאל אינזין האבן וואס מען דאווענט, און דער עיקר איז מען דארף זיך אונטערנעמען א נייע קבלה יעדעס יאר, דאס איז א מורא'דיגע זאך, זיי דערציילן אז רבי ישראל'טשע וויזשניצער האט זיך אונטערגענומען א נייע קבלה יעדעס יאר, דאס עפעס איין יאר האט ער זיך אונטערגענומען אז ער וועט נישט לייגן די הענט אונטערן גארטל, און אמאל איז אים די הויזן אראפגעפאלן אין בית מדרש, אזוי פארציילן זיי. געלערנט אין וויזשניץ האט מען דאס פארציילט, נישט אלס א לצנות, און ער האט עס נישט אויפגעהויבן, דער גבאי האט עס געמוזט, ער לייגט נישט די הענט אונטערן גארטל, יעדן ראש השנה מוז מען זיך ארויסלערנען און אונטערנעמען א קלייניקייט א נייע זאך, דאס איז מורא'דיג וויכטיג, נעם דיך אונטער א קלייניקייט, אויב ביסט נישט נזהר געווען אין אנגרייטן נעגל וואסער, גרייט אן נעגל וואסער, ביסט נישט נזהר געווען אין זמן קרישמע, הייב אן זיין נזהר זמן קרישמע, און ביסט נישט נזהר געווען אין זמן תפילה, הייב אן צו זיין נזהר אין זמן תפילה, ביסט נישט נזהר געווען צו דאווענען אנפאנג פונעם דאווענען, הייב אן צו דאווענען פון אנפאנג, דאווען ביז צום סוף. און די עיקר וואס איך וויל יעצט אביסל רעדן, מען זאל אנהייבן צו זיין נזהר מער אין שמירת שבת קודש, ווייל אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, פון איין ראש השנה ביזן צווייטן זייער ווייט דארף מען מאכן, יעדן שבת זאל מען זיך ריבוסטן און ריטשארדזשן די בעטערי. נישט שבת, ערב שבת און שבת זאל זיין כולו לה', מען זאל זיך אריינלייגן אביסל אין שמירת שבת, עס האט מיך געזאגט א יונגערמאן האט מיך אפגעקאלט האסט גערעדט עפעס אסאך מאל עפעס אכט וואכן וועגן שמירת שבת, איך האב מיך אנגעהויבן אריינצולייגן דערין, איך בין געווען זייער אוועק געפארן פון שבת קודש, איך פלעג פארן אין האטעלן מיט מיין ווייב שבת, מען איז געגאנגען שווימען, מען האט אנגעצינדן די לייטס די טעלעוויזשאנס, איך בין געווען זייער פעטש דארט, איך האב געהערט ווי הייליג און ווי ווארעם דער שבת איז, האב איך געזאגט מיין ווייב עד כאן. אדער טו מיר תשובה אדער ברויך איך נישט מער א ווייב. בקיצור לסוף זי האט מסכים געווען און מען האט אנגעהויבן זיך צו פירן עס איז ביידע סאטמארע קינדער איינער פון בית רחל און איינער פון די ישיבה תורה ויראה. ער זאגט מיר דו ווייסט נישט וואסערע טשענדזש האט געברענגט אין אונזער לעבן אונזער גאנצער מושג חיים איז אנדערש אלעס די גשמיות איז אנדערש דאס עסן טעיסט בעסער פרנסה איז בעסער געווארן די קינדערלעך וואקסן אנדערש האב איך געוואלט אביסל רעדן די וואך. וועגן שמירת שבת מען זאל זיך אנהייבן צוריק צו קערן צום אייבערשטן. דער יונגערמאן זאגט ער האט אנגעהויבן צו גיין צו שיעורים אויף הלכות שבת, ער האט געקויפט טעיפס אויף הלכות שבת, ער האט אליין נישט געוויסט אז זיצענדיג אינדערהיים וויפיל מען איז עובר אויף עבירות חמורות אום שבת, סאו איך וויל אביסל רעדן וועגן. דעם ענין פון שבת. כ'מיין יעדער ווייסט דאך וואס ער קען זיך אונטערנעמען צו פארבעסערן, אבער שבת איז ליידער א זאך וואס איז זייער נפרץ, זייער אסאך יונגעלייט, נאך די דעמאלטסדיגע שיעורים וואס כ'האב געזאגט, האבן אפגעקאלט אז איך בין גערעכט און זיי וואלטן געוואלט זיך אביסל צוריקקערן צו אידישקייט, און שבת איז דאך איינע פון די דריי זאכן, תפילין, אות ברית קודש און שבת קודש. די גמרא זאגט אז איינער היט אפ שבת איז אפילו ער געטון געזינדיגט עבודה זרה ווי דער דור אנוש איז אים דער אייבערשטער מוחל. יעצט ס'איז דא דריי עבירות וואס מ'איז זיך מחויב מוסר נפש זיין דערפאר, ס'איז ביהרג ואל יעבור, איינס איז שפיכות דמים, די אנדערע איז גילוי עריות, און דאס אנדערע די דריטע איז עבודה זרה. יעצט אויב דער אייבישטער זאגט אז אפילו איינער האט געדינט עבודה זרה ווי דור אנוש וואס דאס איז דאך איינע פון די עבירות וואס דאס איז ביהרג ואל יעבור און ער האט נישט מעמיד געווען דעם נסיון איז אין זכות פון שמירת שבת קודש איז אים דער אייבישטער דאס מוחל איז דאך פארשטענדיג פון זיך אליינס אז די אנדערע צוויי עבירות גילוי עריות און שפיכות דמים איז אויך דער שבת קודש מכפר און דאס דארף מען זיך אנהייבן צו בארעכענען. ס'איז נישט דא אזא זאך אז ס'איז נישט דא קיין תשובה, ס'איז נישט דא אזא זאך וואס א מענטש קען טון און דער אייבערשטער איז נישט מוחל, דער נודע ביהודה אין א תשובה, ווען ער געבט איינעם א תשובה אויף אן אשת איש, זאגט ער איי שטייט דאך אין די גמרא אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, זאגט ער עס מיינט מען א גרינגע תשובה העלפט נישט, אבער אז מען טוט אמת'דיג תשובה העלפט עס יא, זאגט ער ווייל טאמער נישט, אויב ס'זאל טאקע נישט העלפן קיין תשובה האסטו דאך שוין נישט וואס צו טון אויף די וועלט, און די וועלט איז דאך די גאנצע צייט. אז מען זאל יא קענען תשובה טוהן אז דער אייבערשטער איז מוחל. יעצט אין מדרש שטייט ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו, אין בראשית רבה קפיטל ב' פסוק ג' ברענגט ער צו כתיב ס'שטייט א פסוק אין משלי י' פסוק כב ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, וועסט מער נישט האבן קיין עצבות. איז דער מדרש מפרש, ברכת השם היא תעשיר זה השבת, שנאמר ויברך אלקים את יום השביעי. ולא יוסיף עצב עמה, זה האבל, היך מה דאת אמר, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אין שמואל ב', קפיטל יט פסוק ג, נעצב המלך על בנו, דוד המלך, איז געווארן בעצבות דארטן ווען זיין זון איז אוועק יעצט. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים וואס איז דער שייכות פון ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו און ולא יוסיף עצב עמה, וועט מען נישט זיין בעצבות, און ער ברענגט נאך צו א פסוק נעצב המלך על בנו, ווערט געברענגט אין די ספרים אז אפילו רחמנא לצלן ס'איז א מענטש באשערט אז ס'שטארבט אים א קינד, איר ווייסט א מיתה פון א קינד איז די שווערסטע מיתה וואס איז דא, א ווייב איז ריפלעיסעבל, קענסט חתונה האבן מיט נאך א ווייב. א מאן איז ריפלעיסעבל, קען חתונה האבן מיט נאך א מאן, אוודאי ס'איז נאר א פלאט אז ס'איז נישט די זעלבע, אין, א מענטש טרעפט נישט קיין קורת רוח אלא נאר באשתו ראשונה, דאס אלעס איז אמת, אבער למעשה איטס ריפלעיסעבל, וועגן דעם אין די תורה האט יעדע זאך א נאמען, ווען א פרוי שטארבט הייסט זי, הייסט דער מאן אן אלמן. ווען א מאן שטארבט הייסט די פרוי אן אלמנה, ווען א קינד שטארבט הייסט עס שכול. ס'שטייט אין פרשת תולדות, זאגט רבקה פאר יעקב'ן, זאלסט אוועקגיין עד שוב אף אחיך, ביז ס'וועט זיך אומקערן צארן פון דיין ברודער ממך פון דיר, ושכח און ער וועט פארגעסן, את אשר עשית לו וואס דו האסט אים געמאכט, ושלחתי ולקחתיך משם, איך וועל שיקן. און איך וועל דיך נעמען פון דארט, זאגט זי ווייל למה אשכל גם שניכם יום אחד, זאגט רשי וואס הייסט אשכל, אהיה איך זאל זיין שכולה, זיין פארווארפן, משניכם פון ביידע, זאגט רשי למד, דאס קומט מיר צו לערנען על הקובר את בניו, ווען איינער באגראבט די קינדער, קרוי שכול, וכן ביעקב, אמר האט געזאגט כאשר שכלתי, שכלתי. דאס איז א מורא'דיגע זאך, ס'האט אפילו נישט קיין טייטל, מ'הייסט אן אויסגעשפילטער מענטש, דאס איז די ארגסטע זאך וואס קען געשען פאר א מענטש, זאגן די ספרים הקדושים, דער סידורו של שבת און אנדערע, אז אפילו ווען פאר א מענטש איז באשערט דעם ארגסטן עונש, דארטן ווי ס'דא מיתת בנים, און די אלע אנדערע צרות פון צער גידול בנים. אין זכות פון דעם וואס ער האלט דעם שבת, ויברך אלקים את יום השביעי, שטייט ברכת השם היא תעשיר, און דאס איז דאך דער שבת וואס שטייט ויברך אלקים את יום השביעי ולא יוסיף עצב עמה, וועסט קיינמאל נישט דארפן האבן קיין צרות פון קיין גידול בנים, כמו דאת אמר נעצב המלך על בנו, אז דוד המלך האט נעבעך געווען פארטרויערט אויף זיין זון דער שבת קודש. געט אלעס וואס א מענטש דארף האבן, דער שבת קודש איז פרנסה, דער שבת קודש איז אלעס. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז ס'איז דא צוויי מינע וועגן וויאזוי דער אייבערשטער טוט ניסים אויף די וועלט. ס'איז דא א פסוק אין ישעיה קאפיטל כ ה פסוק ט, ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה השם קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. וואס זענען די צוויי מינע

די תירוץ איז, ס'דא צוויי מינע ניסים וויאזוי דער אייבישטער פירט די וועלט און וויאזוי ער פירט יעדן מענטש. איין נס איז אזוי ווי יציאת מצרים, מען האט געזען קריעת ים סוף ס'האט זיך געשפאלטן דער וואסער, דאס איז געווען א נס וואס יעדער האט געקענט זען, מען האט עס אפילו געקענט זען ביי יעדן אינדערהיים, ווען א גוי האט געזעסן אינדערהיים און ער האט געהאט א ביטל מיט וואסער האט זיך עס אים געשפאלטן, עס איז געווען א נס שלא שלא כדרך הטבע. נאכדעם איז געווען אז מען האט געשלאגן פרעה'ן מיט די מכות, די איד איז נישט געשלאגן געווארן פרעה איז יא געשלאגן געווארן, און דאס זענען געווען זאכן שלא כדרך הטבע. די תנאים האבן דאס אויך געהאט, די גמרא ברענגט אז ר' פנחס בן יאיר געוואלט אדורך גיין א טייך גינאי האט דער טייך זיך נישט געוואלט שפאלטען האט ער געזאגט אז טאמער וועסט דיך נישט שפאלטען וועל איך אויף דיר גוזר זיין ס'זאל קיינמאל נישט דורך גיין דא וואסער האט ער זיך געשפאלטען. ר' חנינא בן דוסא האט געהאט א טאכטער. זי האט געזען ערב שבת אז זי האט נישט גענוג קיין אויל צו צינדן לעכט, זי האט זיך טועה געווען, די באטל איז געווען פיל מיט עסיג, האט ר' חנינא בן דוסא געפרעגט וואס ביסטו בעצבות? זיי נישט בעצבות, דער זעלבער באשעפער וואס ער האט געזאגט אז אויל האט א נאטור ס'זאל ברענען, יעצט וועט ער מאכן אז עסיג וועט ברענען, און אזוי איז טאקע געווען, דאס איז ניסים שלא כדרך הטבע, נאכדעם איז דא ניסים ווי דער אייבערשטער באהאלט דעם נס אין די טבע, אזוי ווי דער נס פון מרדכי ואסתר, הגם ס'איז געווען א מורא'דיגע נס, אבער. מען האט עס געקענט באהאלטן בדרך הטבע, מען האט געקענט זאגן, אה, הער אויס, מיר האמער געהאט א שוועסטער בבית המלך, און דער קעניג האט זי ליב געהאט, האט ער איר געוואלט נאכגעבן. אבער למעשה איז עס געווען א נס, אבער עס איז געווען מער בדרך הטבע, אז מען קוקט אריין אין די קדושות ראשונה ושניה פונעם הייליגן קדושת לוי, קען מען זען זייער אסאך וועגן דעם ענין. יעצט, אויף די צוויי מיני ניסים וואס דער אייבערשטער פירט די וועלט די גאנצע צייט בטבע און חוץ מדרך הטבע, איז דאס לויבט אליהו הנביא דעם אייבערשטן אין אנפאנג אין תיקוני זוהר, אויכעט מען זאגט עס ביים דאווענען, רבון עלמין אנת הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, עילת העילות מיינט אז דער באשעפער איז העכער פון די אלע טבע'ס, כאטשיג ער האט אריינגעלייגט די וועלט אין די טבע, ער האט זיך אבער איבערגעלאזט אז ער זאל קענען טוהן און פירן די וועלט אסאך העכער ווי די טבע, און ער קען משדד זיין אלע מערכות השמים ומזלות וויאזוי ער וויל. און אויכעט ער איז אויך סיבת הסיבות, סיבת הסיבות מיינט עס דאכט זיך דיר עס איז געקומען א שדכן ער האט דיר פונקט אנגעטראגן א גוטן שידוך, צו עס איז געקומען א מענטש האט ער אנגעטראגן א גוטן דיל האסט עס געטוהן, אה ס'איז בדרך הטבע, באמת אבער אפילו דער וואס ס'דאכט זיך דיר אז דאס געשעהט אזוי סתם פון זיך, זאלסטו וויסן עס איז אויכעט אלעס העכער פון די טבע, דער אייבישטער קוקט ארויס.

אין ישעיה, דעם פסוק וואס מ'האמיר געזאגט, ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה, דאס איז קיווינו לו ויושיענו, מ'האף מיר כסדר צום באשעפער ער זאל אונז געבן ניסים, אבער בדרך הטבע, אויף דעם האפט מען, ווייל צו באקומען ניסים שלא כדרך הטבע דארף מען האבן גרויסע זכותים, לאידך גיסא שטייט ווייטער זה ה' קיווינו לו, ס'איז דא א בחינה פון א שם וואס איז העכער פון די טבע, טאמער האף מיר צום אייבערשטן און ער ענטפערט אונז דעמאלטס נגילה ונשמחה בישועתו, עס איז באמת א שמחה אז מען זעהט א התגלות השם. ס'ווערט געברענגט אין ילקוט שיר השירים און אויך אין פסיקתא שטייט אזוי, וויבאלד ס'איז געווען די אומות העולם וואס האבן געזעהן ניסים, שמעו עמים ירגזון,

שטעל דיר פאר יתרו האט זיך מגייר געווען, יעצט יתרו איז געווען א מורא'דיגע זאך אז ער האט זיך מגייר געווען, ער איז געקומען תחת כנפי השכינה ווייל ער איז געווען חותן משה, אבער רחב איז געווען נאך מער ווייל יהושע בן נון האט חתונה געהאט מיט רחב, שטעל דיר פאר און זיי האבן געהאט אכט קינדער און ס'איז געווען נביאים אלע נביאים, אזוי ברענגט די גמרא אין מגילה, פארוואס איז זי געקומען זיך מגייר זיין? איז אין יהושע קאפיטל ב' פסוק י' שטייט כי שמענו את אשר הוביש השם, עס האמיר געהערט אז דער אייבישטער האט אויסגעטריקנט את מי ים סוף, שוין, יעצט לאמיר צוקומען צו וואס איך וויל אויספירן. ווען א איד פירט זיך העכער ווי די דרך הטבע. ברענגט דער סידורו של שבת אין שורש השלישי, ענף א', אז דעמאלטס מאכט אים דער אייבערשטער ניסים שלא כדרך הטבע, פארוואס? ווייל אזוי ווי ער קוקט נישט ווען ס'קומט צו עבודת השם קוקט ער נישט אויף זיין גוף, און ער האט נישט קיין שום מין אינפלוענס פון די אלע שלעכטע טבעס וואס זיין גוף האט, און ער זאגט נישט כ'לערן ווייניגער ווייל איך בין מיד צו איך האב נישט געהאט גענוג צו עסן, דעמאלטס מאכט אים דער אייבערשטער אויכעט אזאלעכע ניסים וואס דאס איז חוץ לדרך הטבע, דער אייבערשטער איז ממשיך אזאלעכע ניסים פון די דורות הקודמות פון די גרויסע צדיקים וואס האבן געדינט דעם אייבערשטן חוץ לדרך הטבע, און ממילא איז ער ראוי צו דעם נס. און מיט דעם טייטשט ער דעם פסוק לעושה נפלאות גדולות לבדו, אז דער אייבערשטער מאכט אזאלעכע גרויסע וואונדער אז ער מאכט עס אויף אזא אופן אז דער בעל הנס זאל נישט זעהן אז ער האט ניסים שלא כדרך הטבע, פארוואס זאגט ער ווייל טאמער ער וועט זעהן, און ער האט דאך עס אינעם זכות פון די פריעריגע צדיקים, אמת ער איז זיך טאקע מייגע דא אויף זיין גוף און וועגן דעם קומט עס אים, אבער נישט אזוי ווייט אז ס'זאל ממשיך זיין א געוואלדיגע התגלות פון די אמאליגע צדיקים, איז במילא קען זיין. אז ער וועט חלילה אריינגעכאפט ווערן, אזוי ווי אונז געפין מיר ביי די מלאכים האבן אנגעזאגט פאר לוט אין בראשית י"ט פסוק י"ז, אל תביט אחריך, זאגן די חז"ל, רש"י ברענגט עס דארט צו, אינך כדאי להיות רואה במפלתם ואתה ניצל, דו ביסט נישט כדאי ווייל דו ביסט אויך נישט דער גרויסער צדיק, דיך איז מען נאר מציל ווייל דו ביסט אברהם אבינו'ס א נעפיו. האט ער אנגעזאגט קוקטס נישט צוריק, און אשת לוט האט יא צוריק געקוקט און ס'איז געווארן א נציב מלח. יעצט, למעשה איז אזוי, ווען איינער איז זיך מדבק אינעם שבת קודש, קומט ער צו צו די זעלבע בחינה וואס די גרעסטע צדיקים וואס האבן געקענט משנה זיין סדרי בראשית, קומט צו צו משה רבינו, ער קומט צו צו יהושע בן נון, ער קומט צו צו די תנאים וואס האבן געקענט זאגן מי שאומר לשמן וידליק אומר לחומץ וידליק, פארוואס? ווייל דער שבת קודש. דאס איז העכער פון די טבע. שטעל דיר פאר וויאזוי ס'ארבעט. נארמאל דו ווילסט עסן, מוזטו גיין ארבעטן. שבת טאר מען נישט ארבעטן. ווען ס'איז געפאלן דער מן, נארמאל האט מען געמוזט יעדן טאג זיך נעמען נאר פאר א טאג, שבת איז נישט געווען קיין מן. ס'איז געפאלן פון פאר שבת. דער שבת איז חוץ לדרך הטבע. דער שבת איז אזוי גרויס און אזוי הייליג אז ער געבט כח פאר די וואך אז ס'זאל קענען ווייטער ממשיך זיין פאר די קומענדיגע וואך ביז דריי טאג און דער נעקסטער שבת געבט צוריק צוועגס אויף די דריי טעג, ס'טייטש אזוי? די שבת למשל פון די וואך וואס דאס איז פרשת כי תבוא געט ביז זונטאג מאנטאג דינסטאג געט ער כח, און די נעקסטער שבת ניצבים וילך געט כח צוריק צוועגס פאר מיטוואך דאנערשטאג און פרייטאג. יעצט אז איר'ט קוקן אינעם של"ה הקדוש אין מסכת שבת, ער האט אזא, אין ספר האט ער אזא פרק מסכת שבת איז ער מסביר, אז שבת איז העכער פון אלעם, וועגן דעם איז שבת די זיבעטע, ס'האט נישט קיין בת זוג, דער כביכול אליין איז דער שבת קודש, אזוי ווי ס'שטייט שבת שמא דקודשא בריך הוא, דער שבת איז דער אייבישטער אליין וואס ער איז זיך מגלה אויף די וועלט מיט א צמצום, און וועגן דעם די וועלט באשאפן געווארן אויף זעקס טאג, דער זיבעטער טאג דאס איז ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה, יעצט אפילו ווען חלילה ס'איז דא קללות, איינער שעלט א מענטש, אמאל די תוכחה פונעם אייבערשטן שעלט א מענטש ווען ער טוט זאכן וואס מען טאר נישט. דער שבת קודש איז אזוי גרויס אז ס'ווישט אפ אלעס, ס'בלייבט נישט קיין רושם. ס'ווערט געברענגט אין ילקוט בלק, רמז תשע"א כשבירך בלעם את ישראל, ווען בלעם האט געבענטשט די אידן היה קולו כשישים מיל, זיין קול איז געגאנגען אזוי הויעך אז מען האט עס געהערט זעכציג מיל. איז למעשה וואס האט בלעם געוואלט טוהן? ער האט געוואלט שעלטן די אידן, און למעשה האט ער זיי געבענטשט. יעצט זאגן די ספרים די שישים מיל דאס איז די זעקס. דער זעקס איז אז אלעס איז דאך אריין אין טבע, אז מען גייט ארויס העכער די זעקס, מען גייט אריין אין שבת קודש, קענען נישט תופס זיין אפילו די קללות פון בלעמ'ן האט נישט געקענט ווען תופס זיין. אויף כלל ישראל יעצט ס'ווערט געברענגט אין ילקוט אין וזאת הברכה רמז תתקנ"א שטייט אזוי כשבא בלעם לברך את ישראל ווען ער האט געוואלט בענטשן די אידן היה ראוי לברכם שבע ברכות האט ער געוואלט זאגן שבע ברכות נישט זעקס נאר מ'האלט שוין דא ביים זיבן וואס איז דאס געווען ער זאגט פאר בלק'ן וויבאלד די אידן האבן דעם שבת קודש דאס איז זיבן קענסטו זיי גארנישט טון קענסט שעלטן ביז איבערמארגן. איז וועגן דעם שטייט אויכעט ווייטער אינעם ילקוט אין וזאת הברכה שטייט אז ער האט זיי געבענטשט און ער געהייסן מען זאל אויפשטעלן וויפיל מזבח'ס? שבעה מזבחות. פארוואס? ווייל זיבן דאס איז דער שבת דער זיבעטער. למעשה אבער. האט ער זיי נישט געבענטשט נאר דריי מאל, ער האט אויפגעשטעלט דריי מאל די מזבחות, די זיבן, אבער ער האט נאר געבענטשט דריי מאל, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ברך ברכת זה שלש פעמים, דאס איז א פסוק אין במדבר, קפיטל כ"ד, פסוק י, זאגט דער מדרש דארטן אין ילקוט, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט אים געזאגט, רשע, דו רשע, אתה עיניך צרה בברכתן של ישראל, דו ווילסט נישט בענטשן די אידן, געב זיי נאך אפאר ברכות, זאגט ער, ניין ניין ניין ניין ניין. זאגט אים דער אייבערשטער, דו האלט דיך דערמיט ווייל דיין אויג איז זייער ענג, דו ווילסט נישט בענטשן די אידן, די שלש ברכות שברכם, ס'איז מער ווי גענוג די דריי ברכות, יבוא משה ס'וועט קומען משה רבינו שעיניו יפות בברכתן של ישראל וואס ער וויל בענטשן די אידן, ויברך את ישראל און ער בענטשן די אידן ארבע ברכות. און אנדערע פיר ברכות האט משה רבינו זיי געבענטשט ועליו אמר שלמה אזוי זאגט דער מדרש אויף דעם זאגט שלמה טוב עין הוא יבורך אל תקרא יבורך אלא יברך. יעצט די מדרש ברענגט אויך דארט אין ילקוט אז משה רבינו האט געוואלט בענטשן די אידן און דער מלאך המוות האט אים נישט געלאזט און וואס האט ער געטוהן ער האט אים צוגעבינדן און האט אים געלייגט אונטער די פיס איז זאגט דארטן דער מדרש ווען איינער איז מלמד סניגוריא ער רעדט גוטס אויף אידן דעמאלטס איז ער זוכה צו אלע מינע כבוד'ס אין די וועלט, תדע לך שהוא כן כל ימיו של משה לא נקרא איש האלוקים עד שברכם שנאמר וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. יעצט משה רבינו האט געגעבן דעם שבת פאר די אידן פאר דער אייבערשטער האט עס געגעבן, ישמח משה במתנת חלקו זאגט דער מדרש, משה רבינו האט געזאגט פאר פרעה'ן, זיי ארבעטן זיבן טאג א וואך, געב זיי איין טאג זיך אפצורוען, האט ער אויסגעוועלט דעם זיבעטן טאג דאס איז שבת, שפעטער ווען דער אייבערשטער האט אים געגעבן דעם שבת, האט ער זיך געפרייט אז ער האט דאס געגעבן פאר די אידן, יעצט אין דעם זכות וואס די אידן האבן געהאלטן שבת אין מצרים, נישט וויסענדיג אז זיי האלטן שבת, האבן זיי זוכה געווען צו די אלע גרויסע ניסים ויושע ה' ביום ההוא את ישראל, אז ס'איז געווען ניסים נגלים שאין כדוגמתו, יעצט אז אונז וואס אונז האלט מיר היינט שבת, און אונז האלט מיר דאך עס וועגן דעם ווייל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם שבת, דער אייבערשטער האט געזאגט מתנה טובה יש לי בבית גנזי, וואס איז די גרויסע מתנה? די מתנה איז אז דאס איז מסוגל צו המתקת הדינים, ס'איז מסוגל צו ברכה, צו שפע, ס'איז מסוגל אז ס'קען נישט חל זיין קיין קללות חלילה, ס'האט אין זיך אלעס, ויברך אלוקים את יום השביעי. ס'איז מסוגל אז חלילה איינעם דארף שטארבן א קינד, אז ער נעמט זיך אונטער צו האלטן שבת וועט עס אים נישט געשעהן, דאס קינד וועט לעבן, ער וועט האבן ניסים שלא כדרך הטבע, נאר נישט אייביג וועט ער עס זעהן, דאס ווענדט זיך שוין ווי הייליג ער וועט האלטן דעם שבת, וועט ער האלטן דעם שבת אבי יוצא צו זיין, נו, וועט אים דער אייבישטער מאכן ניסים, אבער וועסט עס נישט זעהן, כדרך הטבע וועט עס אויסזעהן, טאמער אבער וועסט עס האלטן ווי עס דארף צו זיין, עס זיין. העסט אביסל פריער אריינגיין אינעם שבת קודש, און דו העסט אביסל ציען דעם שבת נאך אפאר מינוט, ס'זאל זיין א מאחרים לצאת מן השבת, און ד'עסט ווייזן פארן אייבערשטן א שבת פירסטו דיך אויף ווי עס דארף צו זיין, נישט דא קיין נוספעיפערס, קיין צייטונגען, קיין איד, קיין בלאט, דער אמת איז, ס'איז דא זאכן אינעם צייטונג וואס איז זייער עדיוקעישאנעל, און דאס בין איך נישט קיין שונא אז מען זאל עס ליינען, זאלסט ארויסנעמען דארטן די זאכן. דברי תורה וואס זיי האבן צו אנדערע, כ'ווייס נישט אונטער וועלכן קעטעגארי ס'גייט אריין, יונגעלייט ז'האבן ליידער נישט געלערנט אין חדר און אין די ישיבות און פיסט א הרצון ז'האבן מ'זאל פארליינען א שטיקל פון דעם. ס'איז דא אנדערע שיינע אזאלעכע יעדע וואך קומט ארויס אזאלעכע ביכלעך, איך רעד נישט די וואס זיי זאגן וויסנשאפט פון די וועלט, איך רעד סתם שיין על התורה. ס'דא, מ'געט ארויס אזא אויף אידיש איז דא זייער א דיקע, וואס קומט ארויס יעדע וואך, וואו ס'שטייט קודם לשון קודש נאכדעם אויף אידיש, אויף דעם בין איך נישט קיין מתנגד, העע, נישט ווייל ס'הייסט איד, צו ווייל ס'הייסט בלאט צו ס'הייסט צייטונג ווער איך א מתנגד דערויף, איך בין נישט א וואן טרעק מיינד. טאמער קענסטו נישט, האסט נישט זוכה געווען צו לערנען, נעם דאס ארויס פונעם צייטונג, קום אהיים, שטעל עס אראפ, א מיידעלע זאל עס ליינען, דיין ווייב זאל ליינען, דו זאלסט ליינען, און געב דעם קינד צו פארשטיין וואס דאס איז א שבת. ס'איז דא אזויפיל שיינע ספרים וואס זיי קומען ארויס אויף שבת, ס'איז דא אזויפיל שיינע ספרים וואס קומט ארויס אויף די סדרה פון די וואך אויף אידיש, און אז ד'עסט דיך אויפפירן אום שבת קודש ווי עס דארף צו זיין, און ד'עסט טון אכט געבן זאלסט נישט חלילה עובר זיין אויף די ל' ט' מלאכות. עסט וויסן א חילוק צווישן א כלי ראשון און א כלי שני. און ד'עסט וויסן ווען מען מעג אריינלייגן דאס הייסע וואסער און ווען נישט, און ד'עסט וויסן אז אין די מקווה אפילו ווען דו גייסט ווייל ס'איז עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת מוז מען גיין אין מקווה, העסטו וויסן אז דו דארפסט אריינגיין און ארויסגיין און דו זאלסט נישט גיין אין א הייסע מקווה ווייל דאס איז חילול שבת, און נאכדעם זאלסטו דיך נישט אפווישן וואו ס'איז דא אסאך האר אויפן קאפ צו ביי די בארד צו ביי די פאות ווייל דאס איז א שאלה פון סחיטה, ס'איז א מחלוקת צו ס'איז דרך לכלוך צו נישט, אלעס איז פיין. אבער דו ווילסט דאך יעצט זיין א שומר שבת כהלכתו. די גאנצע וואס מען קערט איבער די שטאט וועגן א כלי שני, דער מחבר האלט אז מען מעג א כלי שני אין א מעטל וועסל, דער רמ"א זאגט ונוהגים להחמיר. די חומרות, דאס וועט מאכן אז דו זאלסט האבן ניסים שלא כדרך הטבע. ווייל דאס איז ווי מען זאגט, דו גייסט אן עקסטרע מייל פארן רבונו של עולם. און דאס וועט ער מאכן אזא מין געוואלדיגע שינוי. און ביי דיר אין די אין דיין הויז, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, ס'עט דיר אפילו מאכן מער ליבשאפט צווישן דיר און צווישן דיין ווייב, און מער ליבשאפט צווישן דיר און צווישן דיינע קינדער, ס'עט זיין א הויז אזוי ווי עס דארף צו זיין, א בית נאמן בישראל, נישט אויפגעשלאכט אבי אויפגעברענגט קינדער אן א חיות און אן א טעם. יעצט, א מענטש וועט זאגן אך, כ'האב שוין אזוינפיל נישט געהאלטן שבת, אהער מיט אהין, ס'ווערט געברענגט אין אלע ספרים, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. דער זוהר הקדוש זאגט אז אויף חטא פון פגם הברית העלפט נישט קיין תשובה, דער של"ה הקדוש זאגט אבער כל מה שיאמר לך בעל הבית דאס מיינט מען דער אייבערשטער וואס ער עט דיר זאגן זאלסטו פאלגן, חוץ מצא דעיס זאלסטו אים נישט פאלגן, אויב ער זאגט ס'איז נישט דא קיין תשובה זאלסטו האלטן שבת, עסט דיך אריינלאזן אין שבת קודש עסטו זען ס'איז יא דא תשובה, ס'ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש. תשב אנוש עד דכא, דכא איז די ראשי תיבות דם, כפירה און אשת איש. דאס זענען די דריי עבירות, שפיכות דמים, עבודה זרה און גילוי עריות. וואס אויף דעם לכאורה העלפט דאך נישט קיין תשובה. שטייט כל היורדים לגיהנום עולים חוץ מג', הבא על אשת איש, והמלבין פני חברו ברבים והמכנה פני חברו שם רע לחברו. ווערט אבער געברענגט אין ילקוט משלי אין תיו תיו קוף סמך דלת, אז די רשעים אפילו זיי פאלן אריין אין גיהנום, טאמער זיי היטן אבער אפ דעם שבת קודש קענען זיי ארויסגיין. דער הייליגער דברי חיים אין פרשת נח ברענגט על קץ כל בשר בא לפני אויף דעם פסוק זאגט ער כי התיקון לפגם הברית היא תשובה און מסירת נפש ממש. יעצט אין ספר היכל הברכה שטייט ווען א מענטש איז פוגם בפגם הברית קומען צו דעם צו אזאלכע מחשבות והרהורים רעים אויפן אייבערשטן כביכול, זאגט ער די עצה צו דעם איז, דאס איז אין סוף פרשת מקץ, די עצה איז אז מען זאל היטן דעם שבת קודש ווי עס דארף צו זיין, ווייל דער שבת קודש איז אפילו איינער איז עובד עבודה זרה כדור אנוש איז מען אים אויך מוחל. אויכעט איז דא א זאך וואס ווערט געברענגט אין מסכת יומא אז מען זאל מזכה זיין דעם רבים, ווען איינער איז מזכה דעם רבים איז אין חטא בא על ידו כדי שלא יהא הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן. און חס ושלום פארקערט אז איינער איז מחטיא דעם רבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנום. למעשה איז זייער וויכטיג אז די אלע אינגעלייט וואס האבן געלערנט אינאיינעם אינעם רבינ'ס ישיבה מיט אלעם אז יעדער זאל געבן חיזוק איינער פארן צווייטן און ממילא עלן זיי זיין אזוי ווי איינער וואס ער איז א מזכה את הרבים, קלייניקייטן, זאג נישט יענעם הייב אן מיט תעניתים פון בה"ב מיט די אלע זאכן, זאג אים א קלייניקייט, צינד לעכט צום זמן דריי מינוט פריער, איך זעה דא די אינגעלייט גייען נאך א האלבע שעה נאכן זמן קומען זיי נאך פון מקווה איינער דרייווט נאך די קאר און זוכט פארקינג, ס'איז נישט דא קיין רבינו תם ערב שבת, אפילו די רבי האט עס נישט גורס געווען. אפשר ביי זיך אינדערהיים האט ער יא געצינדן אביסל שפעטער ליכט אבער פארן ציבור האט ער עס זיכער נישט מתיר געווען און ממילא. יעדע קלייניקייט וואס דו'סט צולייגן צום שבת, עט דיר דער שבת טוהן א גרויסע טובה, עט דיר העלפן אז זאלסט קענען ארויסקריכן פון אלע דיינע צרות. יעצט ס'קומט אין מוצאי שבת, מאך זיכער נאך צוויי מינוט געב פארן אייבערשטן, אויסער די תוס' שבת וואס איז צוויי מינוט. און נאכדעם אין בית מדרש, מען זיצט ביי שעלעשידעס, מען זאל אביסל זינגען זמירות, מען זיצט אינדערהיים, מען פירט דעם טיש, ס'זאל זיין אביסל מיט טעם און מיט חן, אביסל מיט אידישקייט, נישט סתם נאך פאליטיק, נאך פאליטיק. יעצט, ס'ווערט געברענגט, הבוקר אור והאנשים שולחו, אור איז בגימטריא רז, דאס איז דער סוד פון די גאולה, יעצט אין נביא שטייט, ס'איז די הפטורה, פונעם ערשטן טאג סוכות הייבט זיך אן הנה יום בא, שטייט אין פסוק והיה לעת ערב, און ס'וועט קומען פאר נאכטס, יהיה אור, ס'איז אין זכריה י ד, ערב, דאס איז דער אלף השישי, וואס דאס איז דער יסוד, וואס דעמאלטס גייט נתגלה ווערן דער אור הגנוז, וואס דאס גייט ברענגען משיח'ן. וואס קומט נאך יסוד? קומט דאך מלכות, דאס איז שבת קודש, דאס וועט אלעס קומען נאר אין זכות פונעם שבת קודש, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אין פרשת בא דף לח עמוד ב', ס'שטייט אתא בוקר וגם לילה כמה דאת אמר וישכם אברהם בבוקר וכתיב השם בוקר תשמע קולי ממש איז די גמרא זאגט רבי יוחנן זאגט דער מלאך וואס איז ממונה אויף די רוחות הייסט דומה ד ו מ ה. אלע רוחות קומען זיך צאם צו אים און זיי פרעגן אים ווען איז בייטאג און ווען איז ביינאכט, זאגט דער זוהר הקדוש אז זיי פרעגן אים אימתי יהיה הקץ, ווען עט זיין דער קץ, ענפערט ער זיי אמר שומר אתא בוקר, דאס עט זיין אין דעם יסוד פון אלף השישי וואס דאס הייסט בוקר, וגם לילה, וועט אויכעט זיין ביים סוף פון אלף השישי. יעצט, אין מדרש רבה שטייט אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו, ווען דו זעהן אז די מלכיות האר רייסן זיך ארום איינער מיטן צווייטן, צפה זאלסטו ווארטן לרגלו של משיח. זאגט דער ספר עץ חיים פונעם אר"י הקדוש אז דאס מיינט מען ווען ס'עט זיין דער תיקון היסוד וואס דאס איז די רגליים, דעמאלטס עט קומען משיח. ווערט אבער געברענגט אז אין דעם זכות, דער ספר עץ חיים ברענגט אין דעם זכות, וואס מען האלט איין דעם שבת קודש איז מען זוכה אז ס'דארף נישט זיין קיין מלחמת גוג ומגוג, ס'דארף שוין נישט זיין קיין מלכיות מתגרות זו בזו, אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן משיח'ן דורכ'ן זכות פונעם שבת, און דאס איז נעבעך געשען, אין ארץ ישראל האבן זיי יעצט אנגעהויבן צו מאכן אז די שבת לוי' גארנישט, מען מעג עפענען איבעראל אלע סטארס, מען איז מחלל שבת אין גרויסן, האט זיך אנגעהויבן יעצט די מלחמה, און אלע אנדערע קעניגן זענען זיך מתגרה זו בזו. מיינטס נישט אז דאס וואס רוסלאנד איז זיך מתגרה מיט אמעריקע, צו דאס וואס איראן איז זיך מתגרה מיט איראק, דאס האט צו טוהן צווישן זיי, דאס האט צו טוהן אלעס מיט אידן, און אונז דארף מיר תשובה טוהן, און אונז עמיר מיר אנהייבן צו היטן דעם שבת קודש, דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער אויסלייזן מיט גרויס רחמים. און מיט חסדים. דער אייבערשטער זאל טאקע העלפן אונז זאלן ארויסגעלייזט ווערן מיט רחמים און חסדים, אמן. דאס איז געווען דער שיעור, אזוי מ'גרייט זיך אביסל צו צום ראש השנה.